גוטן ערב שבת קודש פרשת נצבים וילך, און אויכעט ערב ראש השנה. ס'איז יעצט אריין געקומען שאקינג נוז, וואס איז געווען די וואך פרייטאג, זיצט א יונגערמאן אין סאטמאר אין לי גארדענס, און ער רופט זיך אן שבת אינדערפרי נחום ראזענבערג איז גערעכט, זאגט מיר איינער ביסט משוגע, דא אין זאלי'ס בית מדרש זאגסטו ער איז גערעכט? זאלי האט דאך אינטערגעשריבן אויף אים. זאגט ער וואס זאל איך דיר זאגן איך בין געווען דעם פרייטאג אין די מקווה און כ'האב געזען ווי א מלמד פון זאלי'ס חדר לויפט נאך נאך אלע קינדער, כ'האב מיך אויפגערעגט האב איך געשריגן אויף אים וואס טוסטו דאס מיט די קינדער? סא דער עולם הייבט שוין אן כאפן צוביסלעך די מעסעדזש. ס'איז נאך יעצט דא אזאלכע וואס האבן נישט קיין מורא, די תאווה איז אזוי גרויס אז זיי פארגעסן ווי זיי האלטן. מ'געבט דאך שוין אביסל אכטונג אויף דעם. איך זאג, אמאל האט מען געדארפט איינזעצן אזא חזיר אין תפיסה, היינט דארף ער נישט קיין תפיסה, אז ער איז אזוי משוגע דארף ער האבן א משוגעים הויז. עניוועי, לאמיר גיין ווייטער. א יונגערמאן קאלט מיך אן ער וויל מיט מיר רעדן פערסענלי. זאג איך אים איך רעד נישט מיט קיינעם פערסענלי דו מוזט פארשטיין איך האב א חבר וואס האט גערעדט און נאכדעם האט ער באצאלט א ביטערע פרייז איך וואטש מיך עניוועי ער זאגט אבער איך מוז מיט אייך רעדן זאג איך אים קענסט דיך טרעפן דא מיט מיר ביי די בעיסבאל פיעלד ראבערטא קלעמענטי בעיסבאל פיעלד דארטן דארט טרעף איך אלע צייטונג שרייבערס קענסטו דיך אויך טרעפן זאגט ער ניין דו זאגסט דאך אליין אויפן האטליין מ'שרייט אראפ פון אלע שטאקן ווי קען איך מיך דארט טרעפן מיט דיר זאג איך ווייסטו וואס

בסוף איז אבער געשעהן אז כ'בין געגאנגען שלאפן ראש השנה ביינאכט און כ'בין געווען זייער מיד טלטול הדרך מיט אלעם און אזוי מיט דעם טלטול הדרך איז אין אומאן לייגט מען זיך דאך פרי ווייל מ'דארף דאך אויפשטיין מ'דאווענט דאך ראש השנה מיטן נץ קיצור כ'האב מיך געלייגט שלאפן כ'האב נישט געהאט ווי צו גיין שלאפן האט מען מיר געזאגט ערב ראש השנה אז ס'דא עפעס לעבן סאפיע פארק, סאפיע איז דא אלע פלאנצונגען גראזן פון די גאנצע וועלט, און דאס האט א קעניג געבויעט פאר זיין טאכטער וואס איז געשטארבן, און האט עס א נאמען געגעבן גן סאפיע, סאפיע פארק, און ר' נחמן האט געזאגט ווער ס'קומט אויף אומאן און גייט נישט אריין אין סאפיע דער איז א בטלן. עניוועי דארט האבן זיי געבויעט א שיינעם האטעל צו איבערגעבויעט, און מען האט מיר געזאגט אז דארטן קאסט אכציג דאלער א נאכט, האב איך געקלערט לאמיך מיך אויסשלאפן אויך געהעריג, כ'בין אריין דארטן אינעם האטעל, און.

שוין, איך בין אויפגעשטאנען צען אזייגער אינדערפרי, איך גיי אראפ, זע איך דארטן שטייט א א פרוי, א יונג מיידל, א ווייבל, א גויטע, און זי געבט צו זייגן פארן קינד, נישט פון א באטל, נאר פון זיך, בקיצור, איך בין אזוי צוהיצט געווארן, האב איך פארלוירן. נאכדעם קומט זי צו, ער האט נישט געכאפט, דאס איז א טעקניק וואס זיי טוען, זיי געבן צו זייגן, זיי האבן נישט קיין געלט, קומט זי צו, זיי ברויכן געלט, עסן פארן קינד, און זי פרעגט צו קען איך אריינגיין, זי פרעגט מיט א צובראכענעם ענגליש קען איך אריינגיין אין דיין רום, איך קען נישט דא אין די גאס געבן צו זייגן, האט ער געזאגט יא, נו אזוי ווי ער האט שוין געוויסט אז זי איז אריין מיט א זייגעדיג קינד האט ער געקלערט אה ער גייט מאכן דא פרייליך, ער האט פארגעסן ס'איז ראש השנה ער האט פארגעסן אומאן ער האט אלדעס פארגעסן הי בלעקט אוט, און ער האט מיט איר מזנה געווען. און ער האט איר געגעבן הונדערט דאלער, אזוי ווי מ'זאגט לא יחרץ געלט, און זי געווען צופרידן און ער איז געווען צופרידן. נאכדעם האט ער זיך אנגעהויבן צובייסן די ליפן, וויי געשריגן, וואס האב איך דא געטון? אין ניו יארק וואלט איך עס נישט געטרויט צו טון, ווייל אין ניו יארק ער גייט אין א פלאץ וואו ס'איז דא זויל און זעצט מען אים איין, אדער ער ווערט יעדער געוואויר, עניוועי ער איז געווען זייער צובראכן, זאגט ער מיר ער האט געמאכט אנאליסיס אז, ס'דא דא פיר זאכן וואס ער האט געטון שלעכט, איינס איז בין אדם למקום, נו אויף דעם וועט איך העלפן טשיעפ, נאכדעם איז דא בין אדם לחבירו, ער האט בעטרעיד זיין ווייב, זאגט ער איך האלט ביי אננעמען דעם פאנישמענט, איך וועל איר זאגן דעם אמת אז זי זאל וויסן, איך בין דורכגעפאלן. נאכדעם איז דא דאס וואס ער זאגט מיר דאס וואס איר זאגט אייביג אויפן האטליין אז מ'קען קריגן עידס, זאגט ער איך בין גראד אהיים געקומען כ'האב מיך געטשעקט און איך האב נישט, די דאקטער האט געזאגט ס'מיינט גארנישט כ'זאל מיך טשעקן יעדעס יאר ווייל ס'קען אפילו אנקומען צען יאר ארום, אבער קודם איך האב עס נישט האב איך עס נישט. די פערדע זאך וואס איר טענה'ט אפשר איז זי שוואנגער געווארן, האב איך געפרעגט מיין ווייב צו ס'איז דא אזא מציאות ווען א פרוי געבט צו זייגן זאל שוואנגער ווערן, זאגט זי ניין ס'נישט דא. עניוועי, בקיצור, ער איז געגאנגען און געפרעגט נאך עפעס א מענטש, א חבר, האט יענער געזאגט, ס'הייסט מיין ווייב ווערט שוואנגער אינמיטן זייגן, נאך צוויי דריי חדשים זי האלט אינמיטן זייגן ווערט זי שוואנגער. בקיצור, וויל ער יעצט וויסן, קאלט ער מיך אן, וואס טוט זיך טאמער זי איז שוואנגער געווארן פון אים? זאג איך אים יונגערמאן, איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, דו ווייסט ביסט א גרויסער פערד, אז דו קענסט נישט שפילן פארטשיזי, שפיל עס נישט, דו קענסט נישט די לאס, דו מיינסט אז זי האט געגעבן צו זייגן פאר איר קינד? אך! די אלע קומען ארום אזוי, זיי געבן צו זייגן, מען זאל זיי ווייזן, זיי האבן נישט קיין געלט פאר די קינדער, מען זאל רחמנות האבן. דאס איז א געים. זי האט אים זיכער נישט געגעבן, ס'קען זיין ס'גארנישט געווען, איר קינד אויך נישט. בקיצור, דער מענטש האט זיך אנגעהויבן צו רייסן ביים קאפ. ער זאגט מיר, דו מיינסט ערנסט? בין איך דאך מורא'דיג אדורכגעפאלן. זאגט ער מיר, איך זאג דיר די אמת, איך הייב אן צו פארשטיין פארוואס הגר המצרית איז דורכגעפאלן. איך בין אויכעט, איך האב געזען אזאלכע זאכן, נעיטשור אין עקשאן, בין איך משוגע געווארן. עניוועי זאגט ער, איך קען נאר איין זאך זאגן, וויאזוי איבערצובעטן דעם אייבערשטן ווייס איך נישט, נאר איך האלט אז דו וועסט זאגן פארן עולם, און דער עולם עט נישט פארן, זאל מען זיך צוריק האלטן, ווייל זיי וויסן אז דארט איז דא זנות, זאגט ער, וגם אני בתוכם און איך וועל האבן א חלק אין די מצוה. זאג איך, פיין, איך האב נישט קיין פראבלעם, איך קען עס זאגן. און איך האב אים געזאגט נאכאמאל, ער האט מיר געוואלט זאגן ווער ער איז, זאג איך, איך וויל נישט וויסן, ווייל דעמאלטס ווייס איך נישט וואסערע אבליגעישאנס איך האב כלפי דיר און דיין משפחה, סאו לאמיך ארויס פון דעם געשעפט. רבותי, איך וויל ענק זאגן נאכאמאל. ס'איז שטארבליך וויכטיג צו וויסן, אויב דיין מאן וויל פארן אויף אומאן, זאג אים ער זאל איבערלאזן א גט, האב חתונה מיט אן אנדערן מענטש וואס ער וועט וועלן כאווען די קינדער, נישט זיי לאזן כאווען זיך אליינס. מענטשן זאגן, רבי נחמן האט געהייסן פארן פארן, איך וויל ענק דערציילן א מעשה, ר' מעכל דארפמאן האט מיר פארציילט, עס איז געווען אין ברסלב צוויי ברידער, איינער איז געווען א איד וואס איז געפארן אויף דייטשלאנד געמאכט גרויסע ביזנעס, דער אנדער איז געווען א תמימות'דיגער איד, דער איד וואס האט געמאכט גרויסע ביזנעס איז געווען א גרויסער תלמיד חכם אויך, און דער אנדער איז געווען גאר א איינפאכער איד א תהלים זאגער, און ר' נחמן האט דעם ברודער וואס ער איז געווען קוים א תהלים זאגער מער מקרב געווען ווי דעם אנדערן ברודער. איינמאל האט מען געפרעגט רבי טייערער יענער איז א גביר און ער איז א תלמיד חכם וואס ביסטו מקרב דעם אנדערן ברודער מער ווי יענעם האט ער געזאגט ווייל ס'איז דא א פסוק ובדרך לא היה, בקיצור, דאס מיינט אז ער פארט נישט ארום, אז מען פארט ארום איז עס בחזקת סכנה, סכנת הגוף און סכנת הנפש. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, פונקט אזוי ווי מען דארף לערנען א מענטש זיינע פרייוועט פארטס אין די באדי, דארף מען אים לערנען די פרייוועט לענגוויטש, דארף מען לערנען, די גמרא זאגט ווען איינער איז מנבל פיו, איז אפילו אים איז באשערט זיבעציג יאר גוטס נעמט מען עס אים צו. וואס הייסט מנבל פיו? וויל איך ענק זאגן מען דארף לערנען די קינדער וואס מען טאר נישט זאגן. למשל דאס ווארט שמאק טאר מען נישט זאגן ווייל שמאק הייסט דער אבר. אין געוויסע לענגוויטשעס ס'הייסט שמאק, ס'הייסט פאץ, ס'האט נאך אסאך נעמען. די תורה האט דאך גענוצט נאר איידלע ווערטער. איז מיט די תורה ווערט עס אנגערופן א ערווה. ס'איז א מיסע זאך. יעצט, כ'האב ענק עטס וועט הערן שפעטער ביי שיעור רעד איך פון צוויי תלמידים זענען געזעסן פאר ר' יוחנן בן זכאי איינער האט געזאגט אז מוסקין בטומאה און איינער האט געזאגט ניין מוסקין בטהרה זאגט ער האט זיך אנגערופן זייער רבי יא ער וועט זיין א מורה הוראה ווייל פון דעם ווערטער וואס א מענטש נוצט זעהט מען וואס דא גייט פאר. יעצט באמת ווען איך זאל זאגן שמאק אויף מיין האטליין דארפטס אלע אויפהערן צו הערן הענגטס אויף דעם האטליין נעווער קאל איט עגען אבער להתלמד מעג מען דאך. מען מעג דאך אפילו ארויסזאגן יכה יוסי את יוסי וויאזוי יענער האט געווען א מקלל את השם, נאר דער ערשטער מעג זאגן דער צווייטער טאר שוין נישט, צווייטער זאגט יא אזוי ווי ער זאגט אזוי איז עס געווען, להתלמד מעג מען. ס'איז דא א מלמד וואס ער הייסט יואל טאבאק און ער איז אין מאשאלו תלמוד תורה, און ער האט צוויי טעג צוריק געזאגט פאר א קינד דו שמאק, רבותי די גאנצע חדר ציטערט צוריקצוגיין, יעצט איז דא איינער ראזמערי ער. טרייט עס צו פארדעקן, ער זאגט די מאמעס זאלן זיך נישט זארגן די קינדער זאלן צוריקקומען, ער האט זיך נאכגעפרעגט אויף אינפארמעישן, ער איז זייער א וואוילער מלמד, ער האט זיך נאכגעפרעגט ביי די מענטשן וועם ער האט געגעבן די רעזעמעי וואס ער האט אנגעזאגט מען זאל זאגן גוטס, כ'וויל ענק זאגן די מאשאלויער קינדער און די עלטערן, טאמער לאזט איר צוריקגיין צו דעם יואל טאבאק דארף מען ענק צושפארן. מאשאלו האט זיך פיל מיט פראבלעמס, ס'האט א פראבלעם דארט איז דא איינער פון די הו איז הו'ס וואס ער האט געטשעפעט א בחור א י וואס ער האט נישט געהאט קיין עלטערן ער האט ער איז געווען ארויסגעווארפן פון שטוב ער האט אים צוויי יאר געטשעפעט און ווען ס'האט אנגעהויבן ארויסצוקומען איך האב זיך אריינגעלייגט אין די פרשה איך האב אים געוואלט איינזעצן למעשה האט ער געכאפט דאס יונגל און ער האט אים באצאלט סקולינג מיט טערעפי אפאר הונדערט טויזענט דאלער. נו, האט דאס יונגל שוין נישט געוואלט קומען פארווארד. עס האט נאך א פראבלעם דעם גרינפעלד'ס פרשה, עטס געדענקט גרינפעלד האט מיר אונטערגעשריבן ער וועט קיינמאל נישט זיין קיין מלמד, ער האט מודה געווען ער האט געטאטשט, עס איז איינגעשריבן ביי די גאווערמענט, עס איז דא א פייל וועגן אים, נאר ווילאנג קיינער קומט נישט פארווארד קען מען גארנישט טוהן. משה'לע תלמוד תורה האט א מלמד יואל טאבאק וואס ער האט געשריגן פאר א יונגע א צען יעריג יונגל אין מיטן חדר די שמאק וואס די ביסט, ער איז יעצט געווארן מלמד, מען דארף אים יעצט ארויסווארפן. און איך בעט די ראוזמערי מיט די גאנצע חברה. אז דו זאלסט וויסן, דו טוסט א מורא'דיגע עוולה אז דו האלטסט אים, און דו וועסט האבן א מורא'דיגן דורכפאל מיט אים, מען האט דיך געווארנט און פארטיג. יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'איז געווען א מורא'דיגע פייער יעצט אויף פלאשינג עוועניו, ס'איז געווען געמאכט דירעקט, מען האט עס אנגעצינדן, ווייל מען האט געמאכט, מען האט געבלאקט די טיר ווי מען גייט ארויס, נאך א מזל מען האט געקענט ארויסגיין פון די בעק, כ'האלט ענק אין איין זאגן, ס'דארף זיין עקסטינגושערס, פייער אלארעמס איז נישט געווען, ס'איז א הויז וואס איז געבויט אין די ניינטין טוירטיס. אלטע האלץ און עס זעהט אויס אז איינער האט עס דירעקט געטוהן ווייל עס האט געברענט אין די פראנט ביי די סטעפס מען זאל נישט קענען אנטלויפן און די פייערמען זאגן אז עס איז א ווערי סוספישעס פייער און איט דאזענט סאונד גוט עניוועי מען וועט דאך עס קענען פארשטיקן מען וועט גיין צו די עסקנים למעשה דארטן וואוינט דער מנהל פון קראסנע וואס ער איז ביי דעם קראלער איז ער א דיין און ער איז אויכעט א גאנצע וואך אין קראסנע וואס ער האט באהאלטן אלע. זאכן וואס כ'האב געבעטן מען זאל ארויסווארפן קינדער און ער האט אלעס באהאלטן. יעצט פארוואס מען האט עס געטון ווייס איך נישט, אפשר האט מען אים געטארגעטעד, אפשר האט ער געפסקנט א דין תורה וואס ער האט איינעם אנגעווייטאגט אפשר האט עס א גוי געטון נאכער מען האט ארויסגעווארפן דעם סופער, אפשר דארט איז דא עטליכע שותפים וואס האבן זיך געקריגט, איך ווייס נישט, נאר איין זאך קען איך דיר זאגן, רבותי הערטס אויף אזוי צו לעבן, ווייל דאס אלעס קומט ארויס צוביסלעך, מ'האמיר פארלוירן דעם טראסט און דעם שיינעם גלאנץ אז אונז זעמער וואוילע מענטשן. און די מנהל וויל איך זאגן, עטס גייטס אלע צוגיין יעצט דאווענען פארן אייבערשטן, איך האלט ס'איז א שאד, איך האלט עטס האטס אויך פארשלאפן, ווען די ווילסט טון א טובה זאלסטו טון וואס דער אינגערמאן אין אומאן האט געטון, גיי אויף מאנהעטן און זוך דיר א שיקסע, פאר יעדן יונגל וואס עטס האטס ארויסגעווארפן וועט ענק דער אייבערשטער נישט מוחל זיין, עטס האטס ארויסגעווארפן קינדער זיי זענען אראפ פון וועג, ס'איז ממש א שאנדע וויאזוי עטס שעמטס זיך נישט צו גיין דאווענען צום אייבערשטן, ס'איז דא א מנהל, ער איז טאקע פון קראלע, קאלט ער מיך אפ און ער זאגט מיר,

ער איז א צווייטער מנהל און ער האט אויכעט געווארפן קינדער און קען זיין איינער האט אים געוואלט דערהארגענען. רבותי ס'איז נישט דא מער רחמנות, כלל ישראל מער נישט וואס עטס מיינט זענען געווען, אז איינער האט נישט באצאלט נאוטס דרייסיג מיליאן דאלער האט מען אים געהארגעט, אונז זעמער שוין נישט די גוטע ליידער, סאו טשעפעטס נישט ארום, קאז יו אלל גאנע בי פעיאינג א פרייז, דעיס וואס סאטמאר האט אויסגעלערנט אז מען קען מעג טוהן יעדעס מאל מיט יענעם דעם פארברענען יענעם פארברענען יענעם שיסן און יענעם שטעלן מאפיא, היינט איז יעדער אויף די זעלבע מדריגה, יעדער קען צושטעלן מאפיא, מען קען שיסן, מען קען יענעם אפווארטן, נישט נאר משה פרידמאן דעם אבות המוסרים האט מען איבערגעטרעטן, היינט איז דאס א קאמאן זאך, סאו יעדער דארף זיך אנהייבן צוזאמצונעמען, און זאלסט וויסן אז מען לעבט מיט רוצחים, בא'גנב'עטס נישט און בא'גזל'טס נישט קיינעם, ווייל ס'איז נישט דא מער דער רב וואס ער קען שלום מאכן, און און זאלסט וויסן אז מען דארף וואטשן ווען מען ווארפט ארויס קינדער פון תלמוד תורה'ס און חדרים. ווייל מען נעמט נקמה היינט. ס'איז פארפאלן, ס'איז ככל הגוים בית ישראל זעמיר געווארן ווי די גוים. משה טעראריסט, אבות המוסרים איז געגאנגען ער האט מיר געשיקט מען זאל מיך שיסן, און אים אליין האט אויכעט געהארגעט איינער. אייזיק לעפקאוויטש, מען רעדט שוין נישט היינט פון מענטשן, מען רעדט שוין פון חיות. סאו ווארפטס נישט ארויס קינדער, שפילטס ענק נישט ארום מיט יענעמס בלוט, ביקאז עטס גייטס נישט ארום אזוי זיכער ווי עטס מיינטס, יור נאט עז סטעיבל עז יו טינק. נאכדעם האב געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, אין אמת'ן אריין איך טראכט ביי מיר איך דארף איבערבעטן דעם סקווערער רבי'ן, כ'בארעד אים, איך דארף אים איבערבעטן, איך האלט אז ער איז היינט דער רבן של כל בני הגולה, אזוי האלט איך, דויד'ל סקווערער, יא, כאטשיג כ'האב אויף אים גערעדט, איך האלט ער איז דער רבן של כל בני הגולה. דער רוצח האט אויסגעלערנט א בחור שפיצער ער זאל גיין פארברענען א מענטש, ער איז דער רבן של כל בני הגולה, יעצט איז מען געגאנגען און מ'האט אונטערגעצינדן דאס הויז נעבעך. אויף פלאשינג האט זיך אויסגעלערנט פון אים, און די וואך איז געווען אין ארץ ישראל אין צייטונג אז איינער איז געגאנגען מיט א הענד גרענעיד ער געוואלט אריינווארפן צו אברהם סלאנים אין הויז און אים אפברענען דאס גאנצע הויז, און ווייסט וואס איז געשען? ס'האט אים געפלאצט די גרענעיד אין די הענט, איז אברהם סלאנים נישט געהארגעט געווארן, אונז לעבן שוין מיט רוצחים, ס'לעבט שוין נישט מער די שיינע איידל כלל ישראל מ'האט געגאנגען צו א רב זיך פארגלייכן מ'האט געגאנגען דא מ'האט געגאנגען דארט, סאו ווער האט עס אלץ אויסגעלערנט דער סקווערער רבי? ס'איז געווען עפעס א דירה דארטן אין כולל שומר החומות אין מאה שערים. מ'האט איינעם געוואלט ארויס פון דארט איז מען געקומען זעהט פיקטשערס ווי אנדערע קומען און מ'ברענגט פייער און מ'פארשפרייט אויף די גאנצע דירה, רבותי ווי העוו טו סטרעיטן אוט. און נאכדעם כ'האב אים געזאגט אויף איינע פון די שיעורים אז ס'איז דא א פייער טשיף וואס ער איז ריטייערט ער וויל קומען אויסלערנען יעדן וויאזוי צו נוצן פייער עקסטינגווישערס יעדער זאל האבן א פייער עקסטינגווישער, דא איז געווען א נס פון הימל מ'האט געקענט ארויסלויפן פון די בעק ווייל טאמער נישט וואלט ווען פארברענט געווארן יעדער פונעם הויז. ס'האט אזוי געפלאקערט. סאו מ'דארף האבן פייער עקסטינגווישערס און מ'דארף האבן אויכעט די פייפערס וואס זיי פייפן, דאס הייסט סמאוק דיטעקטערס. און נאכדעם דארף מען וואטשן ס'זאל טאקע איבעראל זיין וואו מ'זאל אנטלויפן. מענטשן פארבויען יעצט הייזער, מ'פארבויעט וועגן די סוכה, מ'מאכט צו פייער עסקעיפס. ס'האט מיר דערציילט איינער אז דער שכן האט אים אינגאנצן געוואלט צודעקן דעם פייער עסקעיפ, שרייט ער אים דו הרג'סט דאך מיך אוועק טאמער ס'וועט זיין א פייער. ער האט גערופן א מענטש און ער האט זיך אויסגעלאכט, יענער געווען אן ארץ ישראל'דיגער. זאגט ער אני לא אעשה לך זה, טאמער ס'וועט עפעס דא געשען און איך גיי זיצן אין דזשעיל, זאגט צו יענער פרוי כ'וועל נישט זאגן ווער ס'האט עס געמאכט, קומט דער ארויס דער שכן ער זאגט איך וועל אבער יא זאגן, רבותי מ'מוז, סעיפטי איז די פירסט רול, ס'דא אלטע הייזער דו גייסט אריין אין ווילימסבורג אונטן זענען דא זיבן אכט קערידזשעס און ווען טאמער טאמער דארף מען לויפן אויף די האלצערנע סטעפס קען מען נישט, לייגטס ארויס די קערידזשעס אינדרויסן און קייטלטס עס צו. דעקטס עס צו! סעיפטי איז בעפאר עניטינג! און שטייט אין כתבי אר"י, פארוואס זעהט מען אז אין דעם דור ביי עקבתא דמשיחא וועלן די פרויען זיין מושל אויף די מענער? אמאל איז געווען אזוי, א מאן האט געזאגט פאר די פרוי, זיץ איין, זיץ אפ, פאראפאטופא! איך געדענק נאך איך געהאט א רבי אין חדר וואס האט אראפגענומען זיינע צוויי שיך און ער האט געהאקט אין ווייב, אונז פלעגן מיר אהיימגיין צו אים פון מאל צו מאל, ער האט געקענט האקן דאס ווייב, זאגט דער אר"י הקדוש דאס איז וועגן דעם ווייל. בעקבתא דמשיחא וועלן אראפקומען נאכאמאל די נשמות פונעם דור המדבר, און די מענער האבן געגעבן זייער גאלד פאר דעם עגל, און די פרויען האבן נישט געוואלט, במילא זענען זיי אויף אסאך א העכערע מדריגה. דער אר"י הקדוש ברענגט עס, און חידא ברענגט עס צו, בין באמת נתפעל, כ'האב התפעלות פון די פרויען פונעם היינטיגן דור, איך האב התפעלות, כ'האב גערעדט אויפן קעסטל נײַן וואן וואן, מ'זאל נישט פארן צו ר' נחמנ'ן, ווייל דו לאזט איבער דא די קינדער אליינס, און ווער וועט נעמען קער פון זיי? ס'וועלן קומען מאלעסטערס. האבן מיך אפגעקאלט ביז יעצט פֿיר פרויען זיי זאגן כ'האב געזאגט מיין מאן אז דו פארסט אויף אומאן לאז איבער דא א גט ווייל איך גיי נישט פאר ר' נחמנ'ס הבטחות מיט דיינע מעשות גיי איך נישט דזשעפערדייזן מיינע קינדער ווייל יענץ איז א ספק און דאס איז א ודאי די קינדער ווערן פגום עניוועי איך בין מורא'דיג נתפעל. א פיפטע פרוי קאלט מיך אפ און זי זאגט אזוי, מיין מאן האט מיר געזאגט אויב אזוי נעם איך מיט אלע קינדער, זעקס קינדער, ער גייט זיי אלע מיטנעמען, ס'וועט אים קאסטן נאך אפאר טויזנט דאלער. פרעגט זי מיך צו דאס איז א גוטער פלאן, וואס איך זאג דערצו. זאג איך, לאמיך דיר זאגן, איך וואלט ענדערש געוואלט הערן אז ער האט דא געלאזט זיינע קינדער אויף גאט'ס וועלט, ווי איידערש אז ער האט מיטגענומען דארט זיינע קינדער. דארטן קומען כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, ס'קומען פון אלע שיכטן, פון אלע קלאסן. ס'קומען מענטשן ספרדים, ס'קומען מענטשן וואס האבן נישט קיין היימער, ס'קומען מענטשן וואס זענען שבבניקעס, ס'קומען מענטשן וואס זענען מחלל שבת, ס'קומען דראג דילערס, דארט איז די גרעסטע טורנאווער פון דראגס ראש השנה. מ'האט יעצט איינגעזעצט אפאר חברה וואס האבן געדארפט אויפפיקן פאר שווערע פערציג פופציג מיליאן דאלער דראגס אין על פאסא טעקסעס, לעבן די שטאט ווי איך וואוין, דאס איז אויכעט פון די רובאשקין פעמילי, שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר. מען רעדט דא פון מיליאנס אוו דאלערס, יעצט ווען ס'זאל נישט זיין אידישע קלייענטעל וואלט נישט געווען קיין אידישע סוחרים, ווייל א גוי א פארטאריקער מיט א שווארצע וועט נישט קויפן ביי א איד ווייל ער טראסט אים נישט, אפשר איז ער אן עידזשענט, יעדער איד זעט אויס ווי אן fbi עידזשענט ער גייט שיין אנגעטון, איז למעשה האב איך איר געזאגט זאלסט וויסן מען זעט דארטן זאכן און מען הערט זאכן וואס מען טאר נישט, איך געדענק איך האב אמאל איך האב דאך געפירט די מקווה האט זיך אריין געזעצט דארט א פרענק און ער האט אנגעהויבן אנצושטופן אין אלע קינדער, בקיצור האב איך אים געזאגט תצא גיי ארויס. האט ער געזאגט מי אתה, ווייסט די ספרדישע קומען אזוי ווער ביסטו, די גרעיט און יענע. בקיצור האב איך גענומען א בעזעם, איך האב געהייסן דעם שומר ער זאל אים געבן א זעץ אין רוקן מאכן זיכער ער גייט ארויס, ער קומט ארויס ער לויפט צו גראד צו זיין פלאץ, ער האט געהאט געקויפט א מעסער אויף ראש השנה, און ער האט אנגעהויבן צו שרייען אויף עברית. איך בין יעצט ארויס נאך זיבן יאר פון די תפיסה פון אבו כביר, יעצט גיי איך דיך הרג'ענען מ'וועט מיך אריינזעצן נאכאמאל אויף זיבן יאר? זאג איך אים ניין דו הרג'עסט מיך נישט, דער שומר איז געשטאנען לעבן מיר, איך בין דאך ארומגעגאנגען דארט נאר מיט שומרים, האט ער ארויסגענומען זיין גאן, ער האט אים געזאגט אז טאמער דו לייגסט נישט אראפ די מעסער פליק איך דיך אראפ, זאג איך דו הרג'עסט דא נישט קיינעם, זארג דיך נישט דא איז נישט תל אביב. עניוועי, ער האט אראפגעווארפן די מעסער, און איך האב געהייסן די גוים זאלן אים ארויסטראגן נאקעטערהייט זעקס קילאמעטער אוועק פון אומאן, און דארט זאלן זיי אים איבערלאזן. וואס איז נאכדעם געשען ווייס איך נישט. נאכדעם איז דא חברה קומען מיט טאטוס, זייער שמוציג, נקבות אויסגעקריצט, רחמנא לצלן. זאג איך און נאכדעם האסטו חברה וואס זענען הפקר יונגען דו דערקענסט זיי נישט, זיי קומען אן, זענען פון ארץ ישראל, זענען בכלל נישט קיין שומרי שבת, זיי גייען זיך אוועק אין אן אנדערן האטעל, זיי כאפן דיין זון, זאג איך אים, אייד רעדער סי יור טשילדרען היער עלאון, ווייל ווי נישט וואס דא איז דאך דא א שטיקל ארדענונג, קען דאך נישט זאגן אז עס איז נישט דא קיין ארדענונג, עס איז נאך דא אפאר משוגעים וואס זיי כאפן קינדער דא און דארט, אבער נארמאל כאפט מען דאך שוין נישט היינט קיין קינדער, מען געבט אכטונג, די מקווה'ס זענען מאר אר לעס סעיף, יעדער ווייסט אז מען טאר נישט, און אז מען זעט איינער ווייקט זיך זאגט מען אים גיי ארויס פון דא, נא נא נא נא, עס איז שוין נישט אזוי ווי עס איז געווען ברוך השם, נאר וואס? און ער האט אין אומאן איז א הפקר וועלט דו האסט נישט קיינעם דו ווייסט נישט קיינער קיינער קענסט נישט זאגן קיינעם זיי סטראשען דיך מיטן לעבן ס'איז ספרדישע חיות סאו דארף זיין זייער געווארענט אז מ'זאל חלילה נישט מיטנעמען דארט קינדער דאס איז נאך ארגער ווי דא לאזן קינדער אליין אבער כ'האב באמת הנאה כ'האב באמת האב איך געמיינט אז נאר וויפיל מענטשן הערן כ'האב שוין פארגעסן דרײַ און פֿופֿציק פֿיר און פֿופֿציק שרול האגער יא צו שרול האגער נישט כ'זעה אז נישט נאר דרײַ און פֿופֿציק מענטשן הערן, איך זע, מען טוט הלכה למעשה. געבענטשט זאָלן זײַן די פֿרויען. זיי האָבן געזאָגט די מענער, ליסן, דו ווילסט איבערלאָזן דאָ די קינדער אויף מיר, און נאָכדעם וועט מען איינער זיי טאָטשן, נאָכדעם וועל איך לײַדן אַ גאַנץ לעבן? געב מיר שוין אַ גט, לאָז מיך אַרויס פֿון געשעפֿט. דעטס איט. לאָמיר זיך גטן, און אַ גוטן טאָג. סאָ, בקיצור, די מענער הייבן אָן צו פֿאַרשטיין די מעסעדזש. און נאָכדעם האָב איך געוואָלט זאָגן נאָך אַ זאַך. אַזוי ווי דײַן מאַן פֿאָרט זיך דאָך ענדזשויען אין אומאַן, דאָס איז דאָך די גאַנצע ציל, ער זאָל זיך ענדזשויען, איז ממילא, פֿאַר וואָס זאָלסטו דיך נישט ענדזשויען? מאכטס אן ארגענעזעישן און געטס אריין די ליסטע פון יעדן וואס די מענער פארן אוועק און זיי לאזן איבער דא די ווייבער אזוי ווי די דאגיס אליינס און ממילא העט דער עולם וויסן ווי ס'דא פרויען אליינס כ'מיין פארוואס זאל נאר דיין מאן זיך אינדזשויען אין אומאן און דו זאלסט דיך נישט אינדזשויען ווי שטייט אז נאר אים קומט די פריווילידזש און דיר נישט און האבן כ'האב ענק שוין דערציילט צוויי דריי יאר צוריק קאלט מיך אפ א פרוי און זי האט אויסגעהערט דעם האטליין זי זאגט איר ווייסט נישט ווי גערעכט איר זענט. סא זאגט זי מיין מאן איז געפארן ביז וויסבאדן אין וועסט דזשערמעני, דארט איז ער געבליבן מיט א חבר אין א האטעל, זי האט נאכגעקוקט אויף די קרעדיט קארדס וואס איז אריינגעקומען, פרעגט זי מיך וואס איז אין וויסבאדן, זאג איך אים גארנישט, ס'איז דארטן דא משכב זכר חברה, דעטס אלל, סאו דאונט לעט יור האזבענד גאו, און נישט איבערלאזן די קינדער דא אליין און זיכער נישט דארט אליין די קינדער. יעצט טרעף איך דא א יונגערמאן דערציילט ער מיר אז ער האט א קינד וואס איז קראנק, קראנק געווארן לא עלינו מוז זיין מיט אין שפיטאל, און ער האט געוואלט פארן אויף אומאן, הע הע, זאגט אים נאך אן אנדערע ברסלב'ער, נישט נאר זאלסט פארן, נעם נאך מיט דאס קראנקע קינד צום רבי'ן אויך. סא זיין ווייב האט אים געזאגט, איך האב געהערט נחום ראזענבערג, איך לאז דיך נישט פארן אפילו ווען דאס קינד איז נישט קראנק, דו דארפסט וואטשן אונזערע קינדער. שוין, ס'איז דא א מאוומענט, ברוך השם. עניוועי, איך האב געוואלט זאגן ס'איז פאר ראש השנה, איך האב דריי זאכן געזאגט דאס יאהר וואס איך בין איבערצייגט אז ס'איז נישט אמת, און איך וויל איבערבעטן די אלע דריי מענטשן. דער ערשטער הייסט ברוך מרדכי לעבאוויטש, כ'האב געזאגט ער איז א וועלטס חזיר, ווייל אלע קינדער האבן אזוי געזאגט ער איז א וועלטס חזיר, דער צווייטער האב איך געזאגט זיין זון מאיר לעבאוויטש איז א וועלטס חזיר, ווייל ס'איז דא וואס זאגן אויף אים אז ער איז א וועלטס חזיר, און נאכדעם איז דא לעזער קעסטענבוים, כ'האב געזאגט ער איז א וועלטס רוצח, און למעשה בין איך זיי אלע דריי מחויב איבערצובעטן, יעצט הערט אויס לאמיך ענק פארציילן וואס דא טוט זיך. ס'איז געווען אמאל א איד וואס ער האט געהייסן דער היכל הברכה דער הייליגער רבי אייזיקל קאמארנער, ער איז געווען מורא'דיג גרויס, כ'האב געזען איינער ברענגט צו פונעם רבי'ן פון דברי יואל אז מען האט געזאגט פארן רבי'ן אז ביי די ביי די ווילנער גאון ביי די ליטווישע חברה איז דער ווילנער גאון אזא כח ווי א ריש נאך מער ער קען זיך קריגן מיט צוויי ראשונים און מ'וועט אננעמען דעם ווילנער גאון האט דער רבי געזאגט ס'איז אביסל מפריז על המידה שוין. למעשה. ער איז געגאנגען יענער האט צוריק געפרעגט דעם רבי'ן רבי קוק וואס שטייט אויפן הייליגען בעל שם טוב שטייט דאך נאך גרעסערע זאכען פון דעם ער האט געהאט א מלאך פון הימעל מיט אנדערע זאכען אחיה השילוני האט מיט אים געלערנט תורה האט דער רבי זיך אנגערופען דאס ברענגט רבי אייזיקל קאמארנער אז רבי אייזיקל ברענגט עס איז דאס נישט ווי מען זאגט א מעשה ביכל דאס איז הייליג שוין רבי אייזיקל האט געמיינט ביים רבי'ן מוראדיג אסאך יעצט איך מיש מיך נישט דא אריין ווילנער גאון מיטן הייליגן בעל שם טוב, איך נעם נישט קיין שטעלע, וויאזוי זאגט דארטן דער ש"ך? דער ש"ך זאגט מי יכנס ראשו בין ההרים הגדולים. איך דערצייל נאר סתם אז רבי אייזיקל געמיינט זייער אסאך. רבי אייזיקל שרייבט ווער ס'וועט קויפן זיין חיבור היכל הברכה און האלטן אין שטוב איז ער אים מבטיח אז ס'וועט אים נישט פעלן קיין פרנסה, זיין ביי אים קיין פייער, און ער וועט מצליח זיין מיט אלעם וואס ער טוט. עניוועי.

מגילת סתרים אלע זענען פול מיט טעות'ן. סא ר' מעכל לעבאוויטש פון מאנסי, ער איז געלעגן אין די ספרים ער האט ארויס געגעבן א ספר און ער האט פרובירט צו פארעכטן אלע שגיאות, נאכדעם הער איך אז דער דאראגער אברהם לאופער האט עס אים צוגעגנבעט, איך ווייס דאס איז דאך שוין פאליטיקס אבער איך רעד יעצט ווער רבי אייזיק'ל איז געווען, ווען איך מיין צו זאגן ווער רבי אייזיק'ל איז געווען, איך טאר דאך אים אפילו נישט נעמען אין מויל אריין, איך האב זיך געהאט א זכיה אז עס האט דארט איבערגעבויעט דעם אוהל אין אוקריינע, מיט הרב בנימין זאב זוסמאן טאהשער רבי'נס גבאי, ער האט באצאלט פאר די אלע ארבעט, כ'האב נישט גענומען קיין געלט פאר די ארבעט, אבער איך בין געשטאנען דארט בשעת מ'האט געגראבן ביז מ'האט געטראפן דאס פלאץ, מ'האט אראפ געברענגט רבי שמעון אנשין און ער געוויזן ווי עס איז דא די קברים, כ'האב געטראפן אין ארץ ישראל רבי אבא זיס, ער איז געווען א קאמארנער געבוירענער, ער האט געברענגט אהער די שלחן הטהור פונעם רבי אייזיק קאמארנער, ער איז געווען א קאמארנער געבוירענער. ער האט עס געטראפן, דער רבי אבא זיס האט עס געטראפן אין בוידעם ביי די שמות. וואס די רוסן האבן אלעס ארויפגעטראגן אויפן בוידעם, און ער האט עס געטראפן דעם כתב יד, און האט עס געברענגט אויף ארץ ישראל, און האט עס דארט ארויסגעגעבן. ער האט מיר געזאגט אויף דאס טרעפן, אזוי ליגן די רעבעצענס, אזוי ליגן די רבנים, זיי ליגן פון מזרח אויף מערב, האבן מיר אלעס צוריק געשטעלט. עניוועי, איז וואס איך וויל ענק זאגן איז, געקומען יעצט איינער, א קאמארנער אייניקל אין ארץ ישראל, האט אריינגעלייגט איבער צוויי הונדערט טויזנט דאלער אויף במדבר און דברים, און האט עס אלעס געלאזט איבערזעצן דורך א קרו, א צוות פון עלף תלמידי חכמים וואס זיי קענען קבלה, און מען האט ארויסגענומען אלע גרייזן פונעם היכל הברכה, איר קענט אייך פארשטעלן וואסערא געוואלדיגע הנאה ער, דער הייליגער קאמארנער, האט אויף יענעם עולם, פון דעם וואס עס שטייט אז די אלע צדיקים האבן הנאה, עס איז דא א מעשה אז איינער איז געשטארבן, ער איז גראד געווען באוויזן פאר זיין רב מיט א ליכטיגן פנים, האט ער געפרעגט, וואס דו ביסט געווען פון די פשוט'סטע אידן ביי אונז אין קהילה, זאגט ער, יא, איך האב אבער געגעבן פאר דעם און דעם ספר געלט, און וועגן מיר איז עס דא אויף דער וועלט. ס'מורא'דיגע זאכן צו געבן אויף ספרים, מ'וויל נישט יעצט אפילו אריינגיין. עניוועי, איז למעשה איז אזוי, כ'בין געווען אין ספרים סטאר די וואך, און כ'געב א קוק, און כ'זעה אז דער אינעם רבי אייזיק'ל ספר, רבי אייזיק'ל זאגט אז אלעס וואס איך זאג איז שקר, הע, שטעל דיר פאר. ברוך מרדכי פלעגט האבן א טייטל אין די שטאט הרב הגאון. אין דעם ספר איז דא א פעידזש וואס ברוך מרדכי איז דארט באשריבן, שטייט אזוי הרב הצדיק. הערט וואס דא טוט זיך. סאו בין איך א ליגענער. אלע יארן האב איך געזאגט אז אלע קינדער זאגן ער האט אנגעפאטשקעט טויזענטער קינדער. ר' אייזיק'ל קאמארנער שרייבט אין זיין חיבור הרב הצדיק. און אויף דעם איז געזאגט געווארן וואס דער ספר חסידים זאגט יד הכותב על הספרים תקצץ. גייסט אריינשרייבן אזאלעכע טייטלס? פופציג יאר ארום וועט מען עס ליינען, מען מיינען טאקע ער איז געווען א רב א צדיק און איך מוז אים יעצט איבערבעטן ווייל רבי אייזיקל קאמארנער דער גרויסער צדיק זאגט אז ער איז געווען א רב א צדיק, און די זעלבע זאגט ער אויף מאיר לעבאוויטש, אויף אים זאגט ער הרב הגאון, און איך זאג אז זיי האבן געפאטשקעט קינדער. און נאכדעם לעזער קעסטנבוים דארט באשריבן ער און זיין מאמע און זיין טאטע און הרבני הנגיד זיי וויסן דיין טאטע איז אויך געווען א גנב ער האט אפגעגנבעט פון די או די עי מיליאנען האט עס קיינעם נישט געגעבן פאר די ארעמע מענטשן און אזוי האט זיך לעזער געבויעט מיט זיין ריעל עסטעיט ס'אלס גניבה גזילה בלוטיג געלט. אבער רבי אייזיקל זאגט אז ער איז הרב המפורסם, ס'שטייט בקיצור די ראשי תיבות רודף צדקה וחסד, איך האב עס געליינט ס'מאכט רוצח, זאגט מיר איינער ניין דו ביסט דאך טועה דאס מאכט רודף צדקה וחסד און דאס איז א אויבערשטרעכעלע, סא בקיצור איך מוז זיי אלע דריי איבערבעטן, רבי אייזיקל קעמארנער זאגט אז עס איז נישט אמת די אלע זאכן, אדער מיר פלגינן בדיבורא און מיר זאגן אזוי, הרב הצדיק איז ער און א נואף איז ער אויכעט, וויאזוי דאס ארבעט פיגער איט אוט יורסעלף. און די זעלבע וועט מען זאגן אויפן לעזערן, ער איז א רוצח און א רודף צדקה וחסד. ס'איז געווען א דאקטער אין לונדון וואס בייטאג האט ער גענומען מענטשן אומזינסט און ביינאכט האט ער געהארגעט אין וואלד מענטשן, ער האט געזאגט ער איז סקיזאפרעניק. ס'איז אזא שאנדע וואס מען טוט מיט די ספרים, און וועגן דעם כ'האב ענק געזאגט, כ'האב געוואלט ארויסגעבן א בוק, אלעס וואס איז דא פארגעגאנגען די מלחמה, כ'האב געסעיווט אלע דאקומענטס, אלע נוספעיפערס, און רבנים האבן מיר מסביר געווען כ'זאל עס נישט טון, ווייל איבער די נעקסטע דור וועט שוין נישט האבן דעם פראבלעם, ס'וועט זיין אנדערע נסיונות. אבער קיינער וועט נישט טאטשן קיין קינדער, קיינער וועט זיך נישט לאזן, מען זעט דעם דעמעדזש וואס ער מאכט, איר האט געווינען, וואס דארפט איר עס איבערלאזן אזוי בכתב, האב איך געקלערט זיי האבן אפשר יא גערעכט אפשר נישט, דערווייל האב איך געקענט באשטיין, ווייל זייער חרם ליגט דאך אויך בכתב, האב איך געוואלט מען זאל וויסן וואס דא איז געווען, ס'איז דא א ספר פון צוויי הונדערט חרמות, דער לעצטער איז דארטן אריינגעשטעלט. דער ר' הערשעלע פון רימינוב, און למעשה דארף מען מיינס אויך צושטעלן דארט, אבער איך דארף דאך געבן א הקדמה פארוואס מען האט עס געטוהן, וואסערע רשעים די רבנים זענען געווען, אבער כ'האב זיך געלאזט מפתה זיין, כ'האב געקלערט נע, ס'פעלט טאקע נישט אויס, ווייל פונקט אזוי ווי דאס וועט פארגעסן ווערן וועט דאס פארגעסן ווערן, איינער מאכט זיך איין צו טוהן אז ס'איז געווען א חרם אויף ר' הערשעלע רימינובער, צו מען מאכט זיך צו טוהן אז ס'איז געווען אויפן בעל שם טוב א חרם כאטשיג דער ווילנער גאון האט עס געלייגט, היינט איז אויסגעמישט, חסידים לערנען אויפן ליטווישן דרך. און ווידעראום די ליטווישע האבן היינט אזוי ווי אין זומער א שבת קודש האבן זיי א קומזיץ, מען האט אויסגעמישט, היינט זעט מען מען קען זיך נישט קריגן, יעדער איינער האט א פלאץ אין אידישקייט, און אין יעדן מענטש גייט אריין אין אנדערע יארן אן אנדערע חשק, יעדעס מאל ווי ער ווערט עלטער, קודם האט ער ליב לומדות, נאכדעם קומט ער צו ער וויל האבן א א קומזיץ, אלעס איז דבר אלקים חיים. האב איך געקלערט דאס וועט אויך פארגעסן ווערן, וואס פעלט עס אויס? יעצט אבער איך זעה אז ברוך מרדכי גייט אראפ מיטן דער טייטל נישט הרב, הרבני, הנגיד, די אב וואס איז אמאל געווען ער גייט אראפ אלס הרב הצדיק בין איך מחויב ארויסצוגעבן דעם ספר כ'האף גראד נאך ראש השנה כ'האב שוין מודיע געווען פאר די קאמפאני גראד נאך ראש השנה דאס הייסט נאך די ימים טובים וויל איך אנהייבן צו דרוקן דעם ספר כ'וויל זיי געבן חומר ס'מוז ארויסקומען אלעס וואס דא איז פארגעגאנגען אלעס וואס איך האב קעגן ברוך מרדכי'ן די אלע דאקיומענטס מיט די טעסטעמאניס אלעס, נישט נאר קעגן אים, נאר קעגן יעדן. ס'מוז ארויסקומען, מ'זאל וויסן אונטער וואסערע אומשטענדן מ'האט דא געלעבט. ס'דא איינער אין מירון הייסט ער. נפתלי פרידמאן. איז ער איז דארט א גבאי אין מירון מיט אלעם. האט ער זיך אנגעטון ווייסע קליידער פון אויבן ביז אראפ, ווייל די ספרדישע נואפים קומען מיט ווייסע קליידער, האט ער געוואלט ס'זאל זיין זה לעומת זה. איך זעה איך מוז עס ארויסגעבן. שטעל דיר פאר רבי אייזיקל מיינט אין זיין חיבור וואס דאס איז מסוגל אז ס'זאל נישט זיין קיין פייער ביי אידן, ס'איז מסוגל פאר פרנסה און נאך אלע גוטע זאכן, וואוילע קינדער ווי ער זאגט, דאס דארף דארט שטיין אריינגעשריבן, הרב הצדיק ברוך מרדכי לעבאוויטש. כ'האב ענק שוין געזאגט ווען ס'דא א מצבה וואס מ'האט געשטעלט פאר איינעם און די האלבע שטאט בחורים מיט יונגעלייט זענען ווייענדיג, ער האט דאך אונז מאלעסטעד, סאו די זעלבע דא אויכעט. וועט זאגן וואס ברוך מרדכי וואס הייסט ער האט דאך באשריבן הרב אייזיק'ל אליינס זאגט אז ער איז א צדיק סאו יעצט מיר גייען ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן עס איז דא א פוטבאל שפילער ער הייסט רעי רייס בקיצור ער האט געגעבן ביטערע שלעג פאר זיין קינד ווילן זיי אים יעצט ארויסווארפן פון צו זיין א פוטבאל שפילער קאכט ס'קאכט זיך גאנץ אמעריקע ס'איז אריינגעקומען ביז אין קאנגרעס און זיין זיי געגאנגען זיי האבן געזאגט אז ס'איז דא א דזשאדזש א פעדערל דזשאדזש וואס האט אנגעמאכט זיין ווייב

און נאכדעם האבן זיי נאך א פוטבאל שפילער וואס האט מאלעסטעד קינדער, ער גייט פליען, הא הא, און די, מען גייט דאס נישט צולאזן, נישט געזארגט. עניוועי, יעצט ר' לעזער בערלאנד גייט מסתם זיין אין אומאן נאכדעם וועט ער צוריק פארן אויף אמסטערדאם, יעצט, איך ווייס, קיינער האט זיך דאך נישט אנגעטשעפעט אויף אים פאר גארנישט נאכדערצו עס איז דא עטליכע קעיסעס, יעצט איז ארויסגעקומען מיט א באמבע אז ער איז אימפאטענט, ס'קען נישט זיין ער האט געטאטשט א מיידל. בקיצור, יעצט זעה איך טאקע אז ער האט געטאטשט וואס האסטו דאס געדארפט זאגן, דא קוקט מען דען צו דו ביסט אימפאטענט צו נישט, און אימפאטענטס קען מען נישט טאטשן א מיידל, דאס איז די גאנצע פראבלעם צו וואוינען מיט איר? בקיצור, ער איז גילטי, וואטש און סי. יעצט זעהט מען שוין. ער הייבט שוין אן מיט די תירוצים. גראדע אין ארץ ישראל א דריי פערטל יאר צוריק איז געווען א מענטש וואס האט אויך דאס זעלבע געזאגט, און די דזשאדזש האט אים געגעבן אזוי זייענדיג אימפאטענט צוואנציג יאר. ווי מער ער פארפלאנטערט זיך פארט ער אלץ טיפער אראפ. אבער קוקטס וואסער א חילול השם דאס איז, צוויי יאר איז ער עט א הייד אוט, ווען ער מאכט עס שטילערהייט, מ'האט אים געוואלט געבן חקירה שטילערהייט, מ'וואלט אים געגעבן א האלב יאר א יאר צו אפילו צוויי יאר, און ער וואלט הי וואס אווער וויט איט, קוק וואס ער האט אנגעארבעט א שטינק איבער די גאנצע וועלט, און ער האט אראפגעשלעפט ר' נחמנ'ן אויכעט, ער האט אראפגעשלעפט דאס גאנצע אומאן, כ'האב יעצט געטראפן א יונגערמאן פרעג איך נו פארסט אויף אומאן, זאגט ער איך האב נישט געזינדיגט מיט א שיקסע און מיט א אידישע טאכטער איך זאל דארפן פארן אויף אומאן, זייער זייער א מיסע זאך וואס דא איז געשען. און מען וועט נאך זעהן וואס העט זיין. ס'איז אויך געקומען די וואך האט זיך געדארפט אנהייבן טויבענפעלד'ס דזשורי סעלעקשאן אבער מען האט עס אפגעשטיפט ווייל די די עי, ס'איז אפאר זאכן, קודם כל ס'איז דא א נייער די עי ווייל דער אנדערע איז געפארן אויף די בראנקס, בקיצור דערווייל העט מען מסתמא אין אקטאבער אנהייבן די דזשורי סעלעקשאן, און כ'האב הנאה אז ער גייט פאר טרייעל, כ'האב באמת הנאה, ווייל ער רעדט זיך איין ער העט שרייען עטס הוזענע נאסע ס'איז א שנאה און די דזשורי העט עס קויפן. ווען זאגן אז דער בחור איז משוגע העט ער עס קויפן סוי ער זאל טוהן וואס ער וויל אבער דאס איז גוט ווייל דעמאלטס קען ער נישט האבן קיין סוויטהארט דיעל א סוויטהארט דיעל קען מען נאר האבן דעמאלטס ווען ווען מען זאגט מען איז גילטי. יעצט כ'האב שוין געזאגט אויף ניין וואן וואן איך וויל עס נאכאמאל איבערחזרן אין לונדון האט מען ס'איז געווען צוויי אינצידענטס איינס איז מיט א יונגל א סאטמארע יונגל מ'האט אים אראפגענומען אין א סעלער מ'האט אים מאלעסטעד ביטערליך און צוואנציג מינוט האט מען אים געפייניגט ער איז געקומען אין חדר ער האט געשיווערט הענט און פיס איך האב ענק גראד געזאגט דאס מוז זיין א איד ווייל ס'איז געשעהן אין א אידישע גאס דארט ווי סאטמאר איז, און ס'קען נישט זיין א גוי ווייל א גוי וואלט אים דערווארגן און אן אראבער וואלט אים אפגעהאקט דעם קאפ, און דער עולם האט אויסגעהערט נחום משוגענער, יעצט קומט גאר ארויס אז ס'איז טאקע א איד, די שומרים האט ערשט א טאג שפעטער געזאגט אז מ'זאל וואטשן די קינדער און מ'לאט נישט גיין צו די פאליס, יעצט הער איך גאר אז מ'האט געטראפן דארט אויך א רענטא. מען האט געכאפט א גוי א שיכור, מען האט געזאגט ער האט עס געטון, מען האט אים געבן א קליינע פאנישמענט, און אזוי פירט מען עס, און איך האב געשריגן אז מען טאר עס נישט צולאזן, און ס'איז דא א בלאג אין ענגלאנד וואס ער הערט מיך אויס, און ער באשרייבט מיך, און ער שרייבט אז איך בין גערעכט, ס'איז א איד, און ער שרייבט אויך אז איך שריי אז פאדווא'ן דארף מען ארויס ווארפן, מען דארף אים ארויס באגלייטן מיט מוזיק, און זי שרייבט אויך די זעלבע, און זי קוואוט מיך, זי זאגט איך מאך א פענאמענעל דזשאב, און רבותי. עטס גייטס ענק אויסלערנען, די אנלי פערסאן יו אר הערטינג איז יור סעלף און יור טשילדרען. יעצט, כ'האב מורא אז ס'איז גאר רייז רוז ריז וואס האט אויפגעפיקט דאס קינד, כ'האב שטארק מורא, ווייל כ'האב געהערט זאגן אז זיין ווייב האט עס עם איבערגעלאזט, אזוי האב איך געהערט, איך בין נישט ריספאנסעבל, כ'נעם זיבן דיסקלעימערס, ווייל זי האט עם געכאפט ווידער מיט א מעשה מנבלה, סא עניוועי, איטס נאט מיי ביזנעס, באט לאמיר גיין יעצט ווייטער, דער עולם הערט אויס ווי איך זאג אז. די רבנים האבן הנאה, זיי זאגן מען האט אונטערגעבראכן נחום ראזנבערג פארוואס? ווייל מ'האט אים געשטערט מיט שידוכים. דערווייל האלטן זיי אין איין אפקאלן איבערבעטן ווייל זיי זעהן זיי האבן זייער אייגענע צרות. דער האט א קינד וואס איז קראנק געווארן, איינער האט א קינד וואס האט לוקימיע, איז עס תולה אין דעם, איך זאג יעדן ס'האט נישט מיט מיר, עטס האטס עס אנגעטוען אנדערע שייגעץ שטיק, ווייל טאמער האט עס מיט מיר, דעמאלטס וועט עס נישט אויסגעהיילט ווערן ווייל איך בין נישט מוחל ווייל עטס האטס נישט מיך אראפ גענומען עטס האטס אראפ גענומען א מענטש וואס האט זיך געשלאגן פאר סעיפטי פון קינדער באט עניוועי דאס איז יעצט נישט וויכטיג קאלט מיך אפ איינער איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט דערין און וויפיל נישט זי זאגט מיר ווער זי איז טאמער ס'איז אמת וויל איך עס נישט איבער זאגן ווייל ס'קען נאך גאר מאכן א פראבלעם אין שלום בית, און זי זאגט זאלסט וויסן, משה פרידמאן, וואס איז חזקאל ראט'ס איידעם האט אויף דיר אונטערגעשריבן, און באמת האט ער נישט געהאט קיין שום ריזען אונטערצושרייבן, ווייל איך ווייס דו האסט געמאכט די מקווה אין בארא פארק ביי דעם געלדמאן, דער געלדמאן איז דאך א איד אזוי ווי משה רבינו, ביי משה רבינו שטייט ולא ידע איש את קבורתו, און ביי געלדמאן ווייסט מען אויך נאכנישט ווי ער וועט בלייבן ליגן, צו ביי די ארוינים צו ביי די זאלוינים. ער האט מיך זייער ליב געהאט דער מיסטער געלדמאן, ער האט מיך גענומען צו מאכן די מקווה אין סאטמאר דארטן ווי משה פרידמאן איז, דיין, איך וואוין ס'איז צענטע עוועניו און פארטי פאורט, ער האט זייער ליב געהאט מיין ארבעט, און ער האט מיך געגליכן אויכעט, אונז זענען געווען גוטע ידידים. עכ"פ, משה פרידמאן האט געזען איך בין דארט געווען, כ'האב געמאכט די צינורות, כ'האב אלעס געמאכט, יחזקאל רוט האט געזאגט ס'איז אזוי גוט געמאכט, ס'איז פראקטיש אויכעט גוט געמאכט, ווייסט אמאל איז דא איינער וואס ער לייגט די זייף אויף איין עק און די שאוערס אויפן אנדערן עק, איז עס נישט פראקטיש, ס'איז אלעס געווען מיטן גרעסטן הידור, מיט אלעם. גייט דער משוגענער שרייבט אונטער, איך פלעג זיצן מיט זיין שווער אין מירון, יעדעס מאל ער איז געקומען דארטן פלעג איך אים נעמען, ער האט געבעטן מען זאל אים טראגן אויף עמוקה דא און דארט ער זאל קענען טון שידוכים מיט די קינדער, איך פלעג אים אלעס טון, ווי איז ער געקומען אונטער צו שרייבן? ער האט מורא געהאט פאר זיין פעיראל טשעק? שוין האסטו א פראבלעם, דו קענסט דיך נישט באדן אין יענעמ'ס בלוט, למעשה איז אזוי, קאלט קאלט מען מיך אפ, כ'וועל נישט זאגן צי א ער צי א זי, ס'איז נישט וויכטיג, זאגן זאלסט וויסן ער האט דאס צווייטע קינד, וואס איז אים אהיים געקומען נאך די חתונה, הייבט זי אן צו טראכטן, אפשר האט עס צו טון ווייל מען שטערט מיר שידוכים, וויל זי מיט מיר רעדן, זיך העמעך אויס, דער וואס האט אונטערגעשריבן, דער וואס האט אנגעצינדן דעם פייער, דער זאל מיך נאכקומען, דער האט איין ברירה, ער מוז ארויסקומען ברבים און זאגן איך האב געטון א גרויסע עוולה פאר א מענטש על לא דבר, א מענטש וואס איך קען אים נישט מ'זאל אים קומען זאגן ער האט א מנוול'ישן האטליין און ער האט געמיינט ס'איז עפעס א חוטב עציך ושואב מימיך ער קען מיך, זיין שווער קען מיך, און דאס ער ער ווייסט איך בין נישט קיין גאסן יונג, און דער וואז נאו ריזען פאר דיס, האסט דאך געוואלט דעקן דיינע פלייצעס, נו זעסטו בדבר אשר זדו אליין האט ער שוין נעבעך דאס צווייטע קינד יעצט חתונה געמאכט א צווייטע טאכטער און זי איז אהיים געקומען, דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר, וויל מען מיך שטילערהייט איבער בעטן, ניין ניין ניין דא איז נישט דא קיין שטילערהייט, דא איז אזוי ווי אין קאנגרעס. מען וואוט אדער יעס אדער נאו אדער איי ריפרעין, מען דארף וויסן ווי די האלטסט ביי וואס די האלטסט, מען שיקט שליחים שטילערהייט, שיק נישט קיין שליחים ס'וועט גארנישט העלפן, און די תשובה וועט זיין זייער א שווערע, ווייל דו וועסט עס נישט קענען טון, ביסט דאך אנגעשטעלט אין קהל, און ווילסט דאך האבן דעם די פאר טאלער, וועסט דאך מוזן ארויסקומען כ'האב געטון אן עוולה ווייל די שקצים די רבנים האבן מיך פארפירט, און וויאזוי וועסטו דאס קענען טון, וועסטו נישט נאר האבן גע'גט'ע קינדער אינדערהיים, וועסט נישט האבן וואס צו געבן צו עסן פאר עזות און שטארבן פאר הונגער. סא פריי דיך נישט אזוי. זאלסט וויסן דער חפץ חיים זאגט, כ'האב עס שוין אפאר מאל נאכגעזאגט, דער גאנצער גיהנום איז בין אדם למקום, האט נישט געטוהן וואס מען דארף וועט אים דער אייבערשטער שטראפן, אבער בין אדם לחבירו צאלט דער אייבערשטער אויף די וועלט. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. דעם זומער איז געווען א מעשה מיט א מלמד פון תורה ויראה, האט א לאנגע ווייסע בארד, ס'איז דא דארטן ביי פלאשינג איז דא די גוי'שע הייזער, קען מען אריין גיין אין פארק, קאלט מיך אן א אינגערמאן אז ער טרעפט דעם מלמד פון תורה ויראה מיט א שיקסע אויף די שויס. איך זאל דיך קומען זעהן? זאג איך, דו משוגענער דו! צוויי זאכן, קודם, איך האב מורא דו האסט א גאן, דו ווילסט מיך שיסן, איך וואטש דאך וואו איך גיי, וואס איך טו, איך גיי קיינמאל נישט אין פראנט פון א קאר קראסן ביי א רעד לייט, ווייל דער רוצח קען מיך איבערפארן, ער קען זיין אזא משוגע ווי דער שניצלער, דאס בלוט וועט אים קאכן, וועט ער מיך איבערפארן, איך גיי נאר צווישן צוויי קארס, עניוועי, זאג איך אים, איך קען נישט קומען, זאגט ער, אבער דו מוזט קומען, זאג איך אים, נאך א זאך, אז מען וועט מיך טרעפן דארטן, וועט מען זאגן אז איך האב געטאטשט די שיקסע, קענסט דאך די סאטמארע חיות. אז זיי האבן געזאגט אז דער ליבאוויטשער רבי האט אין פאריז געהאט א שיקסע מיט א שרץ, נו כ'מיין וואס, דאס איז די חיות פון וואלד, דאס איז א אלטע אזיאטישע מארמאראשע פערד, עניוועי, קיצור זאג איך אים איך קען נישט גיין, איך וועל דיר שיקן איינעם, כ'האב געשיקט איינעם און ס'איז אמת געווען, והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת, ער איז א מלמד, בין איך געגאנגען כ'האב יענעם געהייסן זאל מודיע זיין פאר תורה ויראה פון בארא פארק, וואס איז זאליקא'ס. תלמוד תורה. איך הער אז ער האט עס מודיע געווען און כ'האב געהערט זאגן ס'איז אנקאנפירמד, וועגן דעם זאג איך נישט קיין נאמען ווייל כ'האב עס נישט פירסט הענד געהערט זאגן אז ער איז שוין אינדערהיים, ער האט שוין נישט קיין דזשאב מער אין תורה ויראה. נו, אונז דארף מיר טשארלס היינס, אונז דארף מיר האבן טאמסאן, אונז דארף מיר האבן דער עולם זאל קאאפערירן, ס'איז ענקערע קינדער, ס'איז נישט נאר מיינע קינדער, ס'איז ענקערע. נאכדעם איז דא נאך א מעשה געווען אין לונדון יעצט, א מורא'דיגע מעשה וואס איז געווען אז מ'האט געוואלט. אריינשלעפן א קינד אין א קאר, איינער האט געזאגט פארן קינד קום איך געב דיר א פאטעיטע טשיפ, דאס אינגל האט געוויסט ער איז געווען אויסגעלערנט און ער איז אנטלאפן, אויכעט אין די אידישע געגנט, יעצט למעשה איז דא אזוי, די שומרים אין לונדון האבן ארויסגעגעבן א צעטל אז ס'איז געווען וויקטימס, נישט נאר איין וויקטים, זעהט אויס ס'גייט ארום דארטן אזא משוגענער וואס ער כאפט קינדערלעך נעבעך, און אזוי ווי כ'האב געזאגט מ'האט געמאכט א שווייג, און יעצט וועקט זיך אויף לונדון, קאלן מיך אויף, זיי קוואוטן מיין בלאג, זיי זאגן מ'דארף זעהן עפעס צו טוהן און מ'דארף פאדווא'ן ארויסווארפן, עניוועי. און געוועזן מאנטאג ביינאכט איז געווען א גרויסע מיטינג וועגן די פעדאפיילס, איז געווען איינער מיסטער סיוואלד, ער האט געהאט קראון הייטס קאמיוניטי וואטש, יעצט האט ער געמאכט איבער גאנץ אמעריקע דזשואיש קאמיוניטי וואטש, ווייל ער האט געטענה'ט וואס האב איך אז אין קראון הייטס וועט איינער מאלעסטן א קינד און ער וועט לויפן אויף פלארידע, אדער פון פלארידע אויף קראון הייטס, ער האט אמאל געהאט צוגעשפארט אבער ער האט יעצט צוריק געעפנט, ער האט געזאגט ער האט נישט געהאט קיין געלט גענוג, ער האט אויך געהאט צרות פון ליבאוויטש זיי האבן אים גע'רודפ'ט אבער. זיי האבן אויפגעהויבן די הענט, זיי זענען אין דעם זין זיי זייער ריעליסטיש, זיי זעען אז דער מענטש מיינט ערנסט און מען דארף גיין פאראויס, געבן זיי אים סופארט. זיך צאמגעקומען זייער אסאך מענטשן מענער מיט פרויען, כ'האב הנאה אז סאטמאר איז נישט געקומען, כ'האב וועגן דעם נישט געוואלט זיי זאלן קומען, ווייל כ'האב געוויסט איינע פון די וויקטימס א מיידל גייט רעדן, און ווען סאטמאר וועט קומען הייבן זיי אן פוי פוי פוי פוי, דאס מיידל האט אזוי גערעדט, איך זאג אייך כ'האב נאך אזא דרשה נישט געהערט, מ'האט געזען זי האט נישט געקענט רעדן, ס'האט זיך געשטופט דאס געוויין. און זי האט גערעדט מיטן הארץ, און זי האט מסביר געווען אז ווען זי ליינט קרישמע זאגט זי שמע ישראל, נאכדעם זאגט זי המלאך הגואל אותי, און זי זאגט פאר אלע וויקטעמס, יעדער וויקטעם האט א מלאך וואס ער באגלייט אים, און ווייל ער איז אראפגעפאלן אזוי נידריג, וויל דער אייבערשטער פון דארט זאל זי צוריקקומען. אזוי ווי דער הייליגער בעלזער רב האט געזאגט אז אין לאגער יעדער איד ס'איז ניצול געווארן האט געהאט צוויי מלאכים זיי האבן אים געוואטשט, זי האט אזוי שיין גערעדט. און זי האט מסביר געווען ווי ווייט מען ווערט צובראכן און צוהארגעט, ס'איז געווען ממש א דרשה, איינס אין די וועלט. איך וועל אלעס ארויפלייגן אם ירצה השם אויף מיין בלאג, ס'נעמט אבער אפאר טעג ווייל קודם איך דארף עס באקומען, און נאכדעם דארף איך עס ארויפלייגן. נאכדעם איז געווען ראביי טווערסקי האט גערעדט, דער דר'ערטליגער טווערסקי, ער מאכט זיך דאך פאר א שיינעם איד, ער קומט אויפטון פאר קינדער, דר'ערטליגער זאגט נחום ראזנבערג האט נאך גארנישט געטון, נאר א חורבן געמאכט ווייל ער גייט צו די צייטונגען, ווען נישט נחום ראזנבערג וואלט די אסיפה נישט געווען. און ווען נישט נחום ראזענבערג וואלטן הונדערטער אסיפות נישט געווען. איך האב געהאלפן גרינדן מגן אין ארץ ישראל, איך האב געהאלפן גרינדן אין אוסטראליע, עס איז דארטן דא איינער וואס ער פירט זייער גוט, מען האט שוין איינגעזעצט פיר פון די חשובסטע פון די ליובאוויטשער שלוחים. ווען ס'וואלט ווען געלעבט יעצט דער גראנער וואס האט געגרינדעט גאנץ ליובאוויטש אין אוסטראליע וואלט מען אים אויך איינגעזעצט, נישט ווייל ער האט געטאטשט נאר ער האט געוואוסט און ער האט געהייסן מען זאל מאכן א שווייג. דאס איז דער ברודער פון דעם גראנער דעם רעבינס סעקרעטערי. על כל פנים, למעשה ס'פארט זייער גוט, און ברוך השם אבי מ'האט א זכי' אז מ'קען טון גוטס פאר אידן, און ביי אונז איז וואס דער טווערסקי האט צו זאגן איז גאר ווייניג אינטערעסאנט. עניוועי, ער איז אויך דארט געווען פון די רעדנערס. למעשה, ס'איז געווען איין רעדנער וואס ער הייסט ראביי דזשעיקאבסאן. וויל איך אייך זאגן, דער ראביי דזשעיקאבסאן האט זייער גוט גערעדט. איך מיין צווישן אלע איז ער געווען דער בעסטער רעדנער, און איך וועל ארויפלייגן זיין דרשה, נאר אזוי ווי ס'וועט ערשט זיין נאך ראש השנה, וויל איך ענק יעצט זאגן וואס ער האט גערעדט. ער האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט געזאגט, רבותי, אונז האמיר נישט דערהערט דעם קול פון די קינדערלעך וואס האבן געוויינט אז מען מאלעסטעט זיי, מען מאכט זיי משכב זכר, מען סאדאמייזט זיי, אונז האמיר געלאכט פון זיי, אונז האמיר גערודפ'ט די אלע וואס האבן עס געזאגט, אונז האמיר געהאלטן אז דאס איז געמאכט א סטארי. ס'איז געווען א געוויין פון די קינדער, און אונז האמיר דאס נישט אויסגעהערט, רבותי, אונז זאג מיר דא ברבים, אונז זעמיר מחנכים, אונז זעמיר מנהלים, אונז זעמיר פרינציפלס, אונז וויל מיר איבערבעטן די אלע קינדער פאר די אלע יארן וואס מ'האמיר זיי געלאזט מ'זאל זיי מאלעסטן. דאס איז דער ערשטער רבותי וואס איך האב געהערט, איך הער דאך הונדערטער דרשות, דער ערשטער דרשה וואס א מענטש זאל אזוי רעדן מיט אזא ברייטקייט, און מיט אזא ערנסטקייט אז אונז זעמער שולדיג אויף דעם אלעם וואס מ'האט געטון מיט די קינדער. ער האט געזאגט זייער א שיין ווארט. מ'האט גענומען יוסף הצדיק, מ'האט אים אריינגעווארפן אין א גרוב אריין, ס'איז געווען דארטן שלענג מיט עקדיסן, א מחיה! שפעטער ווען מ'כאפט שבטי קה און זיי קומען צוריק נעבעך ווי מ'האט געכאפט בנימינ'ן מיט'ן בעכער האבן זיי אנגעהויבן צו שרייען, שמעון האט געזאגט אבל אשמים אנחנו בראינו צרת אחינו בהתחננו אלינו ולא שמענו. האט ער געפרעגט זייער א גוטע קשיא, אונז געפינמיר דען דעמאלטס ווען מ'האט אים פארקויפט אין פרשת וישב אז ער האט זיך געבעטן? געפינמיר נישט קיין שום ווארט ער האט זיך געבעטן, מ'האט אים אנגעכאפט, מ'האט אים אריינגעווארפן אין גריב און פארטיג, שטייט גארנישט אין חומש אז ער האט געבעטן און זיי האבן אים געענפערט, שטייט גארנישט, וויאזוי קומט שפעטער אין פרשת מקץ, און ס'שטייט אז אונז האמיר געזען בצרת אחינו בהתחננו אלינו. ס'שטייט אין ערגעץ נישט אז ער האט זיך געבעטן. ס'איז א מורא'דיגע קשיא. דער תירוץ איז נאך מער מורא'דיג אז דו נעמסט אן אינעסענט יונג טשיילד און דו ווארפסט אים אריין אין א גריב וואו ס'איז דארטן דא נחשים און עקרבים שלענג און עקדיסן דארף ער דיך נישט בעטן. דאס איז אזוי ווי ער האט געוויינט צו דיר פון אזא טיפן קרעכץ און אז טאמער האסט עס נישט דערהערט איז אבל אשמים אנחנו. ער האט זיך אינגאנצן נישט געדארפט בעטן. זיין אינעסענס איז אין זיין פנים. ער האט גארנישט געטון שלעכט. און דו ווארפסט אים אריין אין אזא טונקלען גריב מיט שלענג. האסט נישט געליינט זיין פנים, זיין פנים האט געוויינט דעמאלטס און דו האסט עס נישט געליינט. האט דער רב דזשעיקאבסאן געזאגט, אונז האמיר געליינט די פענעמער פון די אלע קינדער דרייסיג און פערציג יאר, מ'האמיר זיך נישט געמאכט וויסנדיג, מ'האמיר נישט געוואלט וויסן אז ס'איז אמת, און ווייל מ'האמיר נישט געוואלט וויסן האמיר אנגעארבעט א חורבן, און יעצט בעט מיר אונז איבער. אלע קינדער און אלע מאמעס און אלע טאטעס, אונז האמער קריעטעט א האלאקאוסט, א האלאקאוסט וואס אונז האמער נישט געליינט די קינדערס פענעמער, זאגט ער אבער נאך מער, דא זענען געקומען די קינדער, זיי האבן זיך קאמפלעינט, זיי האבן געזאגט אז מען טוט אן צרות, און מען האמער אוועק געבויגן דעם קאפ, און אויף דעם מוז מען אונז תשובה טון דאס יאר, רבותי עס קומט תשרי, מען דארף בעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל אונז מוחל זיין. אבער ער האט ממשיך געווען, ער האט געזאגט אזוי, תשובה האט עזיבת החטא און קבלה אויף להבא, פון עזיבת החטא איז נאר העלפט פון די תשובה, ס'איז נישט גענוג אז אונז זעמיר מתוודה ברבים, אונז מוז מיר אנהייבן צו מאכן ארגענעזעישאנס און אונז מוז מיר אנהייבן צו מאכן יעדן חדר און אין יעדע ישיבה און אין יעדע סקול, די זעלבע וואס איך זאג מען דארף מאכן אן אפיס וואו א קינד זאל קענען אריינגיין זאגן טו מיר א טובה איינער טאטשט מיך, און אז טאמער מאכט מען אונז נישט דאס, איז אונזער תשובה גארנישט ווערט. יעצט לאמיר. וואס פאר ראש השנה לערנט מען די סודות פונעם שופר? לאמיר אביסל לערנען וואס דאס איז תקיעת שופר. אין ברסלב גייט אז ווען מען זאגט המלך קלאטשט יעדער צען מינוט. וואס האט דער אייבערשטער געוואלט פון דעם שופר? ער האט געדארפט זאגן יעדער זאל שרייען ווען מען זאגט דער אייבערשטער איז השם ימלוך לעולם ועד. וואס איז דער שופר דא? רבותי דער שופר איז אזא טיפער קרעכץ פון טיפן הארצן. ובשופר גדול יתקע בקול דממה דקה ישמע, ס'הערט זיך א דינער קול, א געוויין פון די קינדער, ס'דא הונדערטער און טויזנטער קינדער וואס זענען אראפ פון וועג. דארט איז געווען רב גלאק, ער האט פארגער געווען די מעסטער אוו סערעמאני, ער האט מיר געזאגט, ער האט מיר געזאגט נאך צוויי יאר צוריק, ער האלט שוין דאס יאר ביי זעקס און דרייסיג קינדער וואס האבן זיך גענומען דאס לעבן, און ער מאכט די טהרה פאר זיי. אין א יאר צייט! זעקס און דרייסיג! רבותי ס'איז א מורא'דיגע טאל! און אונז זיצט מען נאך און אונז מאכט מען זיך משוגע! סא דער שופר איז א דינער שופר, און דער שופר קומט פון טיעפן הארצן ארויס א געוויין, אימא דסיסרא, דאס איז דאך דער גאנצער תקיעת שופר לערן איך ארויס אדער פון אימא דסיסרא, כ'האב אמאל געזאגט א שיעור באריכות אויף דעם, אדער לערן איך עס ארויס.

מיט א געוויין. דער תקיעה דאס איז א קול פשוט, דאס קינד וויינט נעבעך. ס'שטייט פון אר"י הקדוש, וירא והנה הנער בוכה ויחמול עליו, אז דאס קינד וויינט האט דער אייבערשטער רחמנות, דער אייבערשטער קען נישט דורך טראגן דעם צער פון די קינדער, די קינדער זענען געווען די ערבים, ווען נישט דאס האבן מיר נישט קיין תורה, האבן מיר גארנישט.

דער טאטע וויינט א שברים און די מאמע איז צעבראכן אויף שברי שברים, רבותי עטס ווילטס אמת'דיג בלאזן שופר היי יאר? מען דארף זיך אונטערנעמען אז מען גייט מער נישט צולאזן דעם זנות, סא ס'איז דא אפאר גבירים וואס האבן געגעבן געלט אז מען זאל טרייען אלעס צו פארשווייגן, ס'איז אריינגעקומען אין אפיס טאמפסאן האט מיטגענומען א איד וואלף הערש סאנדער, זיי טרייען אלעס צו פארוואשן, אונז ארבעט מיר יעצט מיט א העכערן ארגענעזעישן אז טשיילד אביוז זאל ארויסגיין פון דעם אפיס, כ'ווייס נישט וויאזוי. וועלן מיר דורכקומען, אבער דאס איז קלאר אז וואס דארט גייט פאר ווייסט מען שוין אז ס'טויג נישט. ס'וועט נישט דויערן אויף אייביג, דאס קען זיין זיכער, אבער למעשה דערווייל פאלן נעבעך ווי די פליגן קינדער און קיינער טוט גארנישט, און אונז זאג מיר איצט טו מיר תשובה פארן אייבערשטן, וואס טוסטו תשובה? אויף וואס? האסט צוגעלאזט אזא האלאקאוסט אומצוברענגען קינדער? דאס איז דער תקיעה, ווען וועסט הערן דעם תקיעה זאלסטו אינזינען האבן די אלע קינדער וואס מ'האט מאלעסטעט ווי זיי האבן געוויינט, זיי האבן געמאכט א תקיעה גדולה. זיי האבן נישט פארשטאנען, זענען געגאנגען אינעסענטלי אין חדר, וואס האט מען געוואלט פון זיי? און די שברים זענען די עלטערן, די צעבראכענע פון די מאלעסטעד קינדער, און די תרועה זענען די מאמעס, און נאכדעם קומט נאכאמאל די גרויסע תקיעה. די גרויסע תקיעה, די צווייטע תקיעה איז, צו זאגן פאר דעם מאלעסטער, דו רוצח, דו אכזר, ווען דו נעמסט דאס קינד און דו הרג'סט עס, טוסטו נישט אזא דעמידזש ווי דו טוסט דאס מיט דעם קינד. דאס קינד וועלן מיר אונז נאך טרייען צו היילן וועלן מיר נאך טרייען צו מאכן א שטיקל מענטש פון אים, אבער וויאזוי וועסטו דיר קענען מוחל זיין האו אר יו גאנא ליוו וויט יור סעלף דעט יו דיד איט? האסט דיך נישט געקענט באהערשן קודם קענסטו דאך גיין פאר טערעפי און דו ביסט דאך א מבוגר און א א גרויסער מענטש ביסט דאך שוין נישט קיין דיין קינד און נאכדעם האב איך דיר געזאגט איך געב נישט קיין היתר אבער בוחר הרע במיעוטו, גיי צו די געי בארס. כ'האב געטראפן אמאל הערשי ברייער אין סקווער, כ'האב אים געזאגט, ליסן, פארוואס האסטו געטאטשט די קינדער, קענסט דאך גיין פאר אפאר דאלער אין א געי באר, זאגט ער, דארט קען איך קריגן עידס. שעמט זיך נישט א מענטש? ער גייט איינשטעלן אונזערע קינדער ווייל ער זאל זיך פראטעקטן פון צו קריגן עידס? וואס גייסטו נישט מיט א גומי? כ'האב אים געפרעגט דעמאלטס, זאגט ער, יא, אבער זיי זאגן אז ס'איז נאר ניינטי פערסענט סעיף. סאו פאר פינף פראצענט אנסעיף גייסטו איינשטעלן אונזערע קינדער? און דאס האט סקווערע רבי געלאזט? און איינער וועט מיר זאגן אז זיינע תפילות גייען ערגעץ? אפילו צום יוזל גייט עס נישט. עניוועי, רבותי, איין זאך וואס אונז מוז מען פארעכטן, טשיילד מאלעסטינג איז למעשה, איך בעט יעדן איינעם, ווען דו וועסט הערן די תקיעות זאלסט דיך דערמאנען פון צעבראכענע נשמות וואס זיי דרייען זיך נעבעך, האסט געדארפט נעכטן הערן, האט זיך אויפגעשטעלט איין וויקטעם און אויפן מיידל נאך א וויקטעם, האט זיך אויפגעשטעלט א פרינציפעל פון א סקול, הע הע, ס'איז א פרינציפעל פון א סקול אין קראון הייטס וואס האט אנגעהויבן מיט פינף קינדער, ס'האט היינט הונדערט קינדער, און זי האט אזוי שיין גערעדט, זי האט געזאגט ביי אונז אין סקול איז נישט דא א קלאסרום וואס איז נישט אפן, די ווינדאוס אפן מיינט מען נישט אפן, די פיזיקל ווינדאוס אפן, מען מיינט צו זאגן ס'איז נישט פארדעקט, מען האט ארויף געלייגט אזוי ווי אונז, די רבי האט ארויף געלייגט טוילעט פעיפער אויפן גלאז, און ממילא האט ער געקענט טשעפען די קינדער, און זי האט געזאגט ביי אונז לערנט מען מיט אלע קינדער סקול סעיפטי, מען לערנט מיט זיי סעקס סעיפטי אין סקול, אנבעליוועבל, ס'האט גענומען אזא מין סטעפ פארווערד, איך זאג ענק. סאו די לעצטע וועלן זיין די סאטמארע ווייל ס'וועט קומען אפאר לאוסוטס באט איט דאזענט מין עניטינג מען ווייסט שוין היינט אין סאטמאר אויכעט יעדער ווייסט פרעג איינעם נחום ראזענבערג כ'האב געלאכט א גוטס איינער איז אויסגעגאנגען מיט א מיידל זי איז געווען א מאדערענע פרעגט ער איר דו האסט געהערט פון נחום ראזענבערג זאגט זי וואס הייסט ווער האט נישט געהערט זאגט זי ווען א גויטע איז זיך מגייר אין יאפאן און א וואך דערויף ווייסט זי נישט ווער נחום ראזענבערג איז איז דער גיור נישט כשר געווען יעדער ווייסט עווריבאדי נאוס וואט איי סטענד פאר און יעדער וועט עס מוזן איינהאלטען. טא לאמיר זיך נעמען יעצט ראש השנה און טוישן עדיטוד ס'איז דא צען פראצענט חזירים איז פארפאלן, זיי מוזן אדער זיך טשענדזשען אדער וועלן זיי גיין אין דזשעיל, איט דאזענט מין אז וועגן דעם דארף זיין א מעסד אפ קאמיוניטי. ס'איז געווען דער דזשעיקאבסאן דערציילט נאך זייער א שיינע מעשה, איך וויל עס שערן מיטן עולם, געווען נעבעך א יונגל, א ליובאוויטשער א וואוילער בחור געווען, ער איז אראפ אינגאנצן פון וועג, ער איז געווארן אן עיטיעסט, ער גלייבט אין גארנישט, בקיצור מען האט אנגעהויבן צו רעדן מיט אים, אזוי אינמיטן רעדן, פרעגט אים איינער, פארוואס ביסטו געווארן אן אפיקורס? זאגט ער, לאמיך דיר זאגן, דריי יאר איז געקומען צו מיר א בעיביסיטער יעדע נאכט, און האט מיט מיר געטון כל דבר אסור, און איך האב יעדע נאכט געבעטן ביי קריאת שמע, הייליגער באשעפער, זע דער בעיביסיטער זאל נישט קומען, אדער זאל ער אוועקפארן, אדער זאל ער שטארבן, ער איז מיך מורא'דיג מצער, איט טעיקס מי אאוט אוו מיי מיינד. זאגט ער, ס'האט גארנישט געהאלפן, דער אייבישטער האט מיך נישט אויסגעהערט. זאגט ער האב איך יעצט צוויי וועגן צו טראכטן, אדער חלילה אז דער אייבישטער איז נישט קיין רחום וחנון, מען הערט נישט אויס די תפילות פון מענטשן, אדער חלילה איז חלילה לית דין ולית דיין. זאגט ער. האב איך זיך מיישב געווען ווי איידער צו טראכטן חלילה אז דער אייבישטער איז נישט קיין בעל חסד, קיין גומל חסדים טובים, וועל איך ענדערש זאגן אז ס'איז חלילה לית דין ולית דיין. יעצט הערט אן השגה פון א מענטש, קודם וועט איר זען דא פארוואס די אלע חברה גייען אראפ פון וועג, כ'האב ענק שוין געזאגט אסאך זאגן ווייל די רבי האט געלערנט מיט אונז קדושים תהיו נאכדעם האט ער געטון די ארגסטע זאכן, יעדער האט עה עפעס וואס האט אים געטריגערט, דער איד דער בחור'ל האט נעבעך געבעטן, ער איז געווען א בחור'ל פון פֿערצן ביז זיבעצן, נעבעך געבעטן יעדן טאג דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט אים נישט אויסגעהערט, ער האט נעבעך נישט געוואוסט אז מ'דארף זאגן פאר די עלטערן, ס'איז נישט געווען אינעם סטייל, איך האב עס ברוך השם ארויסגעברענגט און דאס האט עטס נישט געוואלט. עניוועי, ס'איז אויכעט א מורא'דיגע בחינה, זעסט, די יחידה שבנפש איז נישט גערירט ביי אים. ער האט נישט געוואלט מאכן שלום מיטן מצב אז דער אייבערשטער איז נישט קיין רחום וחנון און ער הערט אים נישט אויס. נאכדעם האט ער פארציילט נאך א מורא'דיגע מעשה, דאס איז ממש מיינד באגלינג. מען מוז דאס אויסהערן, ס'איז מורא'דיג רבותי, ער זאגט ער האט געהאט עפעס א בחור, ער איז אין חינוך, וואס פון די פֿערצן ביז די זעקס און צוואַנציק האט ער אים געגעבן חיזוק, סופארט, הי גאט אינוואלווד אין עווריטינג הי שודנט, אין דראגס, אין גניבות, אין וואטעווער יו קען טינק אוו איז ער געווען אינוואלווד, איינמאל. ער האט שוין אנגעהויבן צו הערן דער מחנך, דער דזשעיקאבסאן, אז סעקשועל אביוז הרג'ט אוועק א מענטש, האט ער אים איינמאל געפרעגט, ער האט גערעדט מיט אים א שמועס, ער איז ווידער געווארן געטענגלט אין עפעס זאכן, איז רעדט ער מיט אים אינדערהיים און ער גייט ארויס פון די טיר, און דזשעיקאבסאן האט אים געשעמט זיך צו פרעגן, פרעגט ער אים אויפן וועג ארויס, טעל מי דיד עניבאדי עווער מאלעסטעד יו? האט ער זיך געגעבן א רוף אן נאו! און ער האט געגעבן א עפן אויף די טיר און ער איז ארויסגעוואקט און הי סלעמד די דאור.

ווי'ל טריי טו גיוו יור ליטעל סופארט טו סעי יור נאט דזשאנק, גאד דאז נאט מעיק דזשאנק ענד יור נאט דזשאנק, און דו דארפסט נאר גיין אויף דעם פעט ווייל דיך האט דער אייבישטער געטשאוזען אז דו זאלסט זיין פון די וואס דו זאלסט קענען לערנען אנדערע אז מען זאל קיינמאל נישט אויפגעבן. סאו הי בראוק דאון ענד קרייד און היינט איז ער א מענטש. מיר האבן הונדערטע טערעפיסט געזאגט ביפאר דו האסט געמאכט אזוי פובליק דעם ענין פון מאלעסטינג, ווי דידנט בעליוו אין איט. ווי דידנט אנדערסטענד איט. זאגט ער היינט יעדער נארמאלער סייקייטריסט קומט אריין א פראבלעם פרעגט ער די ערשטע זאך ווער יו עווער מאלעסטעד? און דארט איז געווען דער מיסטער סיוואלד ער האט געזאגט ער האט זיך געשעמט צו ענטפערן פארן סייקייטריסט אפאר יאר און א סייקייטריסט האט אים געפרעגט ווער יו עווער מאלעסטעד האט ער געפרעגט וואט יו וואנט טו מאלעסט מי? ער איז געווען אזוי געטאטשט ווען מ'האט גערעדט פון דעם סאבדזשעקט. רבותי איך זאג ענק נאכאמאל די אנלי וועי צום ארויסקריכן פון דעם גיהנום און פון די צרה איז עדיוקעישן און איך האב מיך אליינס געלערנט נעכטן נאך א זאך עטס זאלטס נישט מיינען איך בין פערפעקט איך לערן זיך יעדעס מאל איך גיי צו די ווייט אינסטעטוט איך לערן איך רעד פאר טויזענטער מענטשן און מענטשן מוזן הערן וואס איך זאג איז וועגן דעם מוז איך זיין אן טאפ אוו איט סאו למעשה זאלט איר וויסן ס'איז געווען דארטן סייקאלעדזשיסטס און אנדערע. מענטשן וואס זענען שוין דורך געגאנגען און זיי זאגן די אנלי וועי צו עס קענען אפשטעלן איז איף יאל טאלק דאס וועט זיין די טאלק אוו די טאון די טאלק אוו די טאון מיינט צו זאגן ווען זיי טרעפן זיך צוזאם צוויי מענטשן וואס האבן פראבלעמס פרעג גראד דו ביסט געווארן מאלעסטעד שעם דיך נישט אויסצוזאגן זאג יא און אויב יא זאל מען אינאיינעם רעדן פון דעם די מאר יו טאלק אבאוט איט די מאר גייט אלעס ארויס פון דיר און די פילסט דיך שוין בעסער זיי זאגן אלע. דאקטער סטעלמאן, די ערשטע מאל ווען די קלייענט זעצט זיך אראפ נאך צען יאר וואס האט עס געהאלטן באהאלטן, ער זעצט זיך אראפ און ער זאגט ער איז געווארן מאלעסטעד און ער געבט נאך ארויס דעם נאמען, אפילו יענער לעבט שוין נישט, ס'איז נישט אלס ריווענדזש, פילט ער זיך שוין בעסער, כ'האב געהאט צו וועם צו רעדן, דאס זאגט ר' מאיר, דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים, טאלק אבאוט איט, ס'איז אזוי ווי יעדע זאך. נאר אמאל, אז איינער האט געהאט א קראנק קינד צו ער האט פארלוירן חלילה א קינד צו עפעס האט פארלוירן די ביזנעס האט ער גערעדט, נישט געווען קיין סיקרעט, מאלעסטינג איז געווען ליידער א סיקרעט. סאו רבותי לאמיר אנהייבן, לאמיר זיך צאמשטעלן ענד לעטס נאט איגנאר דיס טשילדרען ענד לעטס טעיק די בלעים ווייל נאר דעמאלטס וועט מען זיך טשענדזשען, נישט זי איז א שיקסע, זי איז אזוינע, דער איז א ליגענער, אנפארטשענעטלי. קיינער קומט נישט זאגן קיין ליגנט, א קינד אנלעס אז ס'איז דא שלום בית פראבלעמען און די מאמע האט אים אויסגעלערנט, א קינד וועט נישט אויפטראכטן אזא זאך, און אפילו ווען יא איז ער טו אימבערעסט ער זאל גיין פאוקן די זאך אויף די גאס. סאו לאמיר זיך אויסטרעיטענען צום נייעם יאר. אז ברוך מרדכי האט א פראבלעם זיך צו האלטן די ערבה ביי זיך, דאס איז זיין פראבלעם, און אז יחיאל בראנער האט אזא פראבלעם, ס'איז זיין פראבלעם, כלל ישראל מוז נישט וועגן דעם ליידן. דארט איז געווען איינער פון די רעדנערס האט פארציילט א מורא'דיגע מעשה. ס'איז געווען אמאל איינער אין א שול אין בארא פארק צו אין פלעטבוש האט מאלעסטעט א קינד ביטערליך. קיצור ס'איז אנגעקומען צום רב, דער טאטע געגאנגען צום רב, האט דער רב געזאגט ער לאזט בשום אופן נישט מ'זאל גיין צו די פאליס. האט אים ראביי גלאק געפרעגט פארוואס נישט, האט ער געזאגט זייער פשוט, ווייל דאס הייסט מסירה, מסירה איז די גרעסטע עבירה אין די תורה. שוין, ס'איז דורכגעגאנגען דריי פיר יאר, געווען א יונגל, ס'האט אויפגעבראכן די פושקעס אין א שול, אין די זעלבע שול, וואו דער רב איז האט מען אויפגעבראכן די פושקעס, קיצור מ'האט געכאפט דאס יונגל, דעם בחור, ער איז שוין געווען א בחור, געכאפט, האט מען געפרעגט פארוואס האסטו עס געטון, זאגט ער ליסן, איך בין אויף דראגס און איך מוז עס האבן, האט דער רב אליינס אויפגעהויבן דעם טעלעפאן און גערופן די פאליס און האט אים איינגעזעצט, איז געגאנגען רב גלאק און פרעגט דעם רב און וואס איז מיט מסירה, האט ער אים געענטפערט, ס'הייסט ער האט דאך אויפגעבראכן די פושקעס. צוגענומען דאס געלט. זאגט אים רב גלאק, איט העפענס טו בי אז דער בחור איז נעבעך געווען דער בחור וואס איז געווארן מאלעסטעד, וואס דעמאלטס האט מען נישט גענומען קער, מען האט געזאגט ס'איז מסירה, און נאכדעם ווען ער איז נעבעך געווארן אזוי ביטערליך געשלאגן אז ער איז שוין געווארן א דראג עדיקט, האט מען אויף אים יא גערופן די פאליס. רבותי, אונז לעבן מיר אזוי פאלש, אז פאלשער פון דעם קען מיר אונז נישט לעבן, און אינטערעסאנט, קיינער האט נישט קיין גראדן שכל. יעצט דאס אליינס אז ס'איז זיך צוזאמגעקומען אזא שיינער ציבור מענטשן א פולע זאל געווען מענער מיט פרויען דאס איז אזא סטעפ פארווערד פאזעטיוו ווייל דאס איז שוין אין קרוינהייטס, אמת די קרוינהייטסער בית דין האט גראד געגעבן א צעטל נאך יארן צוריק פאר מיר אבער עס איז געווען דארט גרויס התנגדות אבער ברוך השם זיי זעען וואס דער אמת איז און זענען מקבל דעם אמת און פארטיג און אזוי וועט זיין צוביסלעך, כ'בין נישט באזארגט. אין פלארידע יעצט געווען אזא מיטינג ס'איז אויך געווען פול די זאל. ס'פארט, ס'פארט פיין. יעצט האב איך געוואלט זאגן, אין לונדון האט בעלז ארויסגעשריבן א צעטל אז מ'זאל נישט לאזן די קינדער גיין אליינס. איך האלט זאלסט יא לאזן, ווייל אזוי ווי איך האב דאך דאס שוין געזאגט פינף יאר, און איך זאג הרב אהרן'ס מיידל סקול ווינטער איז א דיזעסטער, קינדערלעך גייען אליין אין די ארגסטע געגנט, נו, דער רב האט דאך גערעכט, אונז עמער מוותר זיין און מקריב זיין אלע קינדער נאר נחום ראזענבערג זאל נישט בלייבן גערעכט, וואס געסטו יעצט ארויס אזא צעטל? איך האב דאך שוין געשריגן יארן אז מ'זאל נישט גיין אליין, איך האב געשריגן נאך פארן זומער און נאר וואס האט זיך אנגעהויבן די. סיזען יעצט האב איך געזאגט אז אין לונדון איז זייער אנגעשטרענגט ווייל זיי סטראשענען די אייסיס חברה האב איך געבעטן מען זאל נישט לאזן קינדער גיין אליינס און מען זאל מיטפארן מיט די באסעס און מען זאל האבן גארדס מיט גאנס אין פראנט פון די תלמוד תורה'ס און די מיידל סקולס סאו אלל אוו א סאדען נאכדעם וואס מען האט גענומען א בעלזער קינד מען האט אים געוואלט אריין נעמען אין א קאר אה ניין איך האלט זאלסט לאזן מען זאל אריין נעמען ס'זאל זיין משכב זכר פארוואס נישט דעמטס וועט דאך נחום ראזענבערג בלייבן אויסגעשפילט. בהמות וואס עטס זענטס. איך וועל בלייבן אויסגעשפילט, דיינע קינדער און די אייניקלעך וועלן זיין אויסגעשפילט. עטס דארפטס דאנקען דעם אייבערשטן ס'איז געווען א מענטש וואס האט עס גענומען אין די הענט אריין, און עטס דארפטס דאנקען דעם אייבערשטן אז כ'האב ברוך השם מצליח געווען אזוי ווייט ווי מען האלט היינט. ס'איז אנבעליוועבל, כ'האב אליין נישט געגלייבט, כ'האב געהאלטן דרייסיג יאר ארום וועט מען האלטן דא. נאַ, נאַ, נאַ! די מגפֿה, די פּלעג, די נגע גייט זיך אויפֿהערן בײַ כּלל-ישׂראל. און ס'האָט זיך אויפֿגעהערט אַ סערטען פּוינט שוין. נאָך נעמען אַ פּאָר אָלד-טיימערס און אַרויסוואַרפֿן, און נאָכדעם וועט ווערן אָרדענונג. די יונגע חברה זענען שוין נישט אַזוי. ניין, זענען אויך נואפֿים. אָבער די יונגע חברה, די טאַטעס פֿון די קינדער, די ווילן נישט וויסן קיין מעשׂות. ער איז געווען בײַם רעבן זכרונו לברכה, איז ער נאָך געווען אַ רעבע. און נאָך אַהער מיט אַהין. העי, ליסען, די גאַרביטש האָט זיך געסטאַפּט. ער גייט יא צו די בחירות, נישט צו די בחירות, ער גייט אהער, ער גייט אהין, דער עולם וויל וויסן, א גוטן מלמד, וואס ער שלאגט נישט די קינדער, ער קען קאנטראלן א קלאס, ער קען אריינברענגען דעם חינוך, ענד דעטס אלל דעי אר אינטערעסטעד, די רעסט דאזענט אינטערעסט עניבאדי ענימאר, ווייל מען האט שוין געזען ליידער אז מען האט אריינגענומען די ארגסטע און די גרעסטע מנוולים און די גרעסטע אנקעיפעבל מלמדים, ווייל ער האט אין פישפיקלאדאן און אין נירעדהאז איז ער נאך געפארן צום רעבן זכר צדיק לברכה, ווי אר נאט אינטערעסטעד. ער איז געפארן זאל ער פארן ווייטער. קומען אמאל א איד צום אמרי חיים און אים געבן א קלאפ אין רוקן שוין דער גרויסער רבי אין ארץ ישראל און זאגט דעם רבי געדענקסט נאך אלס יונגלעך האבן מיר זיך געשפילט אין איין זומפ געווען דארט איטשע דוד רעזמאוויטש דער גבאי קלאפט אים צוריק אין רוקן זאגט ער גייט ווייטער שפילט אייך אין זומפ דער זאל ער ווייטער פארן. יעצט איך מאך עס נישט אוועק איך וויל נישט מען זאל פארשטיין דעם מעסעדזש שלעכט איך וויל נאר מען זאל פארשטיין אז ס'איז געווען א איד וואס ער איז נישט געווען קיין געהעריגער מלמד נאר ווייל ער האט געקענט אראפשטופן דעם רעבינס טאכטער פון אלע סטעפס איז ער געווען דער גרויסער מלמד. דער איז אריין קומען יעדע וואך און אונז לערנען דער קלאצענבארגער גלח, נו פארשטייסט וואס דא איז פארגעגאנגען. יעצט לאמיר גיין ווייטער. סאטמאר האט דא געפירט א קעמפעין כדי מען זאל נישט ארויס קומען מיט וויפיל שייגעץ שטיק דא איז פארגעגאנגען מיט קינדער, האבן זיי געפירט א קעמפעין קעגן נחום ראזענבערג, שוין. זיי האבן געהאלטן אז דאס וועט שטיל מאכן די זאך, יעצט וויל איך פרעגן דעם עולם, וויפיל זענען די רבנים מחיוב איבערצובעטן נחום ראזענבערג וואס זיי האבן אים גערודפ'ט פאר גארנישט, זיי ליידן אויכעט, ס'גייט זיי נישט צו גוט, אבער זיי זענען מחיוב ס'קומט יעצט ראש השנה זיי זענען מחיוב צו זאגן אבל אשמים אנחנו וואס א רעכט האבן זיי דאס געהאט צו טוהן? ווייל זיי האבן געוואלט קאנטראלירן דעם מארקעט? און דעם עולם פארשטיי איך בכלל נישט, עטץ זעהטס דאך דעם אמת, ס'איז דאך שוין נישט א זאך וואס מ'קען עס לייקענען, ס'איז דא, איטס העיר טו סטעי, מ'האט אנגע'חזיר'ט אלע קינדערלעך, סאו ווי זענט עטץ? יעדער איז נאך אלץ ביזי, די רבנים האבן אים געלייגט א חרם, מ'דרייט זיך אוועק, מ'האט מורא, נאנאנאנ דער רב באדערט נישט אז זיין קינד איז אין סטעיק. זיי זענען עניוועי משבץ צו שבת אידן, איך גלייב נישט אז ס'איז פון זיי די קינדער אויך נישט, ווייל זיי זענען מוותר אויף זייערע קינדער נאר אבי זיי זאלן קענען זיין רבנים. אבער ווי דער עולם זאל זיך געבן אביסל א וועק אויף, קוקט וואס דא איז געשען, קוקט אז ס'איז שוין דא גרויסע רבנים וואס האבן זיך אויפגעוועקט און זיי זאגן יא אבל אשמים אנחנו, ווייל ישראל האגער ישראל האגער המצרי האט געוואלט זיין טאטנ'ס נאמען פראטעקט. זיין טאטע האט געהאט א חשש פסול דאורייתא'דיגע מקווה וואס מ'האט גענוצט צוויי און דרייסיג יאר, צו ער וויל צו ער וויל נישט, און צו נחום ראזענבערג איז אין חרם, צו ער וועט מיך רופן די אלע נעמען וואס ער וועט רופן, למעשה האט ער גרויסע צרות, זענען געשטאנען און זיי האבן געזאגט נחום ראזענבערג איז א שייגעץ און מ'האט געלערנט הושיעה סאמעך אוט דראגס דראגס דראגס א וויזשניצער אינגערמאן, זייער א גוטן סטאר אין בארא פארק. און ס'פעלט אייביג געלט אין די שווערע טויזענטער, איז מען יעצט געוואויר געווארן אז ער איז פארכאפט אויף דראגס, און כ'הער זאגן אז אז דאס ווייב האט אים שוין ארויסגעווארפן, ווען עטס וואלט ווען געהערט אנפאנג פון נחום ראזענבערג וואלט דאס נישט געשען, אדער ווען מ'זעצט זיך צוזאם צו טראכטן אן עצה וויאזוי קען מען ראטעווען א קאמיוניטי, די גוים האבן אויך קאמיוניטיס און ס'איז דא וואס זענען גאנץ פיין געראטעוועט, מ'דארף זיך נאר אראפזעצן. זענען געקומען די רבנים מיט די סאטמארע חיות, איי און ווייזט, וואס האסטו געוויזן? האסט געוויזן אז נאך אפאר יאר וואס ס'האלט אן זנות מיט דראגס, ס'איז שוין אזוי אינפעסטעד, ס'איז שוין ממש א שרעק. איך פרעג איינעם, א אינגערמאן, ווי גייסטו דאווענען ראש השנה? זאגט ער, איך זיץ אינדערהיים, ווער גייט דאווענען ראש השנה? איך בין משוגע געווארן? דאס איז א סאטמארע תלמיד! נאר וואס, מען האט אים גארנישט געלערנט, מען האט אים געלערנט מען דארף ווארפן שטיינער אויף די רעבעצן, און היינט גלייבט ער אין גארנישט. רבותי ס'איז נישט שפעט, מען דארף זיך צוזאמזעצן אלע קהילות, מען דארף טראכטן אן עצה. און כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו, ווי גרעסער די ארגענעזעישן איז, איז די מעס מאטש ביגער, סאטמאר האט די גרעסטע מעס ליידער, און מען דארף אנהייבן צו זעהן וואס גיימער דא טוהן, האו אר ווי גאנא גאו פורדער, אז מען האלט שוין יעצט אזוי ווי מיר האלטן צען יאר ארום, אדער אפילו פינעף יאר ארום, און ס'איז דא אפאר סיקריקן חברה וואס זיי מאכן געלט פון דעם, מען דארף זיך נישט לאזן, כ'האב געהערט אז דער ארעמער, אפשר האט ער שוין היינט אפאר טאלער, דער חזקל סטרולאוויטש איז געפארן אויף קהל'ס שפעזן אויף ארץ ישראל פירסט קלעס, ער גייט ממתיק סוד זיין מיט דוד שמידל, גנבים גזלנים געווען אלע יארן, די וועלט פלעגט זאגן אז א ליטוואק האט א צלם אין הארץ, פלעגט מען זאגן וועסט אויפשניידן א ליטוואק'ס הארץ נישט נישט טרעפן א צלם איז ער נישט געווען קיין ליטוואק, א ירושלימ'ער איד האט א צלם אין הארץ מיט גניבה גזילה אין הארץ מיט א גרויסע ערווה אין הארץ. און דאס איז וואס זיי זענען, און טאמער עסטו איינעם אויפשניידן דאס הארץ וועסטו עס נישט טרעפן, זאלסטו וויסן ער איז נאכנישט געווען קיין עכטער ירושלימ'ער איד, ער איז סתם געווען א איד וואס ער איז געקומען פון אונגארן. עניוועי, ס'איז גענוג א גרויסער חורבן ווייל אונז האמיר נישט ווער ס'זאל פאר אונז מתפלל זיין, און מ'דארף זיך אליינס נעמען, אזוי ווי לעזער בן דורדיא, ער האט געזען הואיל קיינער קען נישט מתפלל זיין, האט ער געזאגט הואיל הדבר תלוי בי, ער האט זיך געלייגט דעם קאפ צווישן די פיס, און. ער האט תשובה געטון ביז ער איז געשטארבן מיט א געוויין, איז ארויסגעקומען א בת קול און געזאגט, לעיזער בן דורדיא, רבי לעיזער בן דורדיא, דא איז שוין געווען א רבי, רבי לעיזער בן דורדיא מזומן לחיי עולם הבא, און אזוי דארף מען אונז אויך טון. די רבנים וואס טוען אן שקצים און נבלים, וואס א רעכט האבן זיי געהאט בכלל מיך צו לייגן אין חרם, ווער זענען זיי, ווער האט זיי גענומען צו זיין א רב, און ווער האט געזאגט איך האב געזאגט שלעכטע זאכן? אפשר האב איך גאר געזאגט זייער וויכטיגע זאכן? זיי האבן זיך ארויפגעזעצט אויף כלל ישראל און גוט איז עפעס? זיי זענען בעלי בתים און זיי האבן אפאר שלעגערס? נאנאנאנא! אונז האמיר זיי היינט טיף טייער אין דר'ערד און ס'קומט זיך זיי אהיים די אלע זאכן וואס זיי האבן אנגעטון שלעכטס איז צוביסלעך הייבט עס אן אהיימצוקומען זיי קאלן שוין זיי ווילן שוין נאנאנאנא! דו ווילסט? געב ארויס א צעטל אין פאבליק א גרויס צעטל זאלסטו ארויסגעבן. אז דו האסט בא'עוול'ט א מענטש פאר גארנישט, אים און זיין משפחה, און אונז בעט מיר זיי איבער, און נאכדעם איז נאך מיין אפשן צו איך וויל מוחל זיין צו נישט, ווייל עפטער אלל די אלע יארן יסורים מיט נישט האבן וואו צו דאווענען, מיט אלע אנדערע זאכן, דאס גייט נישט אזוי, דאס איז, זיי מוחל, דער בהמה, דער בלוט-שיסער, דער שניצלער שטעלט זיך אויף אין קארט. די דזשאדזש האט געוואלט זאגן אז ער זאל אפאלעדזשייזן, אפאלעדזשייזן מיינט זאל זאגן אז ס'טוט מיר לייד, כ'בין געווען א ווילדער משוגענער יאלדישע הויבי, הייבט ער אן יו פארגיוו מי? הע, דאס הייסט נישט אפאלעדזשייזן. כ'האב נעכטן געהערט זייער א גוט ווארט, ס'איז טאקע פון דעם דאקטאר. דער שייגעץ, דער אויסגעפליקטער סייקייטריסט וואס ער זאגט מ'זאל גיין צו די. רבנים. נחום ראזנבערג האט נאך גארנישט געטוהן פאר כלל ישראל. דאקטער טווערסקי האט געזאגט זייער א שיין ווארט, ער זאגט, ס'איז געווען א מענטש, געקומען צו אים פאר טעראפי, א איד, וואס האט געהאט צוויי און צוואַנציק בענקלעך אין זיין דיינינג רום, אזא עושר איז ער געווען מיט אלעם, און ער האט געהאט קינדער אייניקלעך און איר אייניקלעך, און ער פלעגט אנהייבן צו פאטשקענען די קינדער, נעבעך. געהאט אן אלטע ווייב האט ער געכאפט די אייניקלעך, ויהי היום האט זיך יעדער פון אים אוועקגעריקט, ער פלעגט מאכן א חתונה און יעדער האט געוויסט לעבן זיידן זיצט מען נישט, ס'איז געווען ממש א שרעק, ער פלעגט האבן צוואנציג אייניקלעך ביים טיש, קינדער מיט אייניקלעך, יעדער האט אויפגעהערט צו קומען, ס'איז געווארן א חושך, אזוי ווי ס'איז געווארן א חושך איז ער געגאנגען צו דאקטער טווערסקי און האט אים געזאגט ליסן, כ'בין א איד אן עושר, כ'האב געלט, כ'ווייס כ'האב געטון א פעלער, לאמיך, יו נאו, איי. העלפ אוט דעט איי שוד פוט די פעמילי בעק עגען טאגעדער, פארשטייסט? ברוך מרדכי'ס קינדער לויפן אים נאך, זיי ווילן געבן פאר אים געלט, די אידן האבן געוואוסט מען דארף אוועק גיין פון אזא זיידן, זאגט ער פיין, איז אים בייגעפאלן ער גייט שרייבן א בריוו פאר די אייניקלעך, אז די אייניקלעך זאלן פארשטיין אז ער האט געמאכט א מיסטעיק, ער האט געפאטשקעט די אייניקלעך, און ער בעט זיי אז זיי זאלן אנהייבן צוריק צו קומען. בקיצור, ער איז געגאנגען ראביי טווערסקי ער ליינט דעם בריוו, זאגט ער אים, אזא בריוו לאז איך דיך נישט שרייבן, אר יו קידן?

דערזעלבע האב איך געשריגן אפאר חדשים צוריק, נישט נוצן און שטעלט זיך אויף, ביסט מיר מוחל? דעטס א בורדן! און נאו הייבט נאך אן דער דזשאדזש, יו גאטע פארגיוו האט זיך געוואלט ווייזן ער קען עפעס ראש השנה זאגט ער יו סעי על חטא האט ער אפילו נישט געוויסט א חילוק צווישן ראש השנה און יום כיפור אזוי זעען אויס די דזשאדזשעס עניוועי ס'איז נישט קיין חילוק. די בלאגס האבן אים זייער זייער מיאוס אראפגעריסן, נישט סתם, זיי האבן געזאגט ווי קומט א דזשאדזש אריין צו ברענגן רעלידזשן אין א קאורט אוו לאו? דער משוגענער חזיר פרעגט ביסט מיר מוחל וואס דו דארפסט איך זאל דיר מוחל זיין? יו גאט עוועי וויט מורדער? ווען נישט דאס וואס טאמסאן איז אריינגעקומען און סאטמאר האט אים געגעבן אפאר דאלער, יו וואוד העוו גאן פאר פייוו יערס אין דזשעיל, יו גאט עוועי וויט מורדער, און זאל איך אים נאך מוחל זיין פארוואס? פאר דיין שיינעם פנים? דעטס וואט יו פיפעל העוו טו אנדערסטענד, עטץ האטס געמאכט א חורבן, קוים אין די שטאט, עטץ דארפטס יעדן איבערבעטן, עטץ דארפטס אלע וויקטימס איבערבעטן, און אלע עלטערן פון וויקטימס, נאך דארפטס עטץ מיך אויך איבערבעטן, מ'האט נישט געהאט קיין שום רעכט דאס צו טון, נאר איך זאג באמת א מזל אז דער אייבערשטער האט מיך גענומען און ער האט מיר געגעבן קארידזש און חיזוק אז איך האב דאס געקענט מיטמאכן, כ'בין נעכטן געווען ביי די גרויסע אסיפה, אפשר הונדערט מענטשן זענען זיכער צוגעקומען זאגן ראביי קיפ איט אפ, איי ריד יור בלאג, איי ליסען טו יור האטליין, זאג איך אים דו פארשטייסט אידיש? זאגן זיי וואס הייסט איך האב דאך געמוזט הערן דעם רעבינ'ס שיחות, האבן מיר געמוזט קענען אידיש, א מזל דער ליובאוויטשער רבי האט גערעדט שיחות אויף אידיש, ווען נישט וואלטן מיר אין חב"ד נישט געקענט אידיש.

על כל פנים, נישט מיט דעם וואס דו האסט די פעם נחום ראזענבערג גייסטו ערגעץ אנקומען. ס'האט זיך אים אויך נישט געלוינט די מלחמה, האלב וויזשניץ לאכט היינט פון אים, זיי זאגן ער איז טאקע א נואף, זיי האבן זיך דאך טאקע געוואלט וויסן איז נחום ראזענבערג א ליגנער צו נישט, האט יעדער געזאגט ס'איז אמת, מיר דערציילט איינער פון די פייס, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען דא ווייל כ'האב נישט קיין רשות פון אים, זאגט ער יעדער איז געקומען פרעגן צו ס'אמת, זאג איך אים וואס הייסט? אוודאי! אוי האט ער ארום געהאקט מיט אונז, אוי איז ער געווען א נואף. ער איז דאך א רעביש קינד, ביי זיי איז דאך עינוסן און כל לילה, זיי צאלן דאך נישט קיין מכס, קיין טעקס, און זיי האבן נישט קיין דזשאב, זיי דארפן גארנישט טון, סא זיי איז עינוסן בכל לילה, יעדע נאכט האט ער ארום געהאקט מיט די בחורים נעבעך, און ער איז שוין געווען א אינגערמאן. אונז האמיר געהאט א משמרת הצניעות, דער ווייזער מיט אנדערע, איין ברודער ווייזער האט אויפגעפיקט אמאל א מיידל אויף פיר פינעף שעה אין זיין קאר, דאס מיידל איז נאך יעצט אינגאנצן צומישט, פארשטייסט דאס איז געווען משמרת הצניעות. דער אנדערע ברודער האב איך געפרעגט וואס טוט ער, זאגט מען ער נעמט אראפ די אלע מיעסע שמיציגע סיינס, ס'דא מיעסע שמיציגע סיינס נעמט ער דאס אלעס אראפ, שוין הער איך. פרעג איך ווי, זאגט מען אויפן געוואנעס, העז געוואנעס איז אונזער פראבלעם? סא אין געוואנעס האבן זיי זיך געשלאגן מיט פנחס ניימאן, ער האט דארט א בילדינג איך מיין ס'איז א שותפות דארט מיט פעלדמאן חיים משה פעלדמאן מיט זיין זון יענקל פעלדמאן, און איך מיין אז וויזשניץ איז אויך א שותף אין דעם, אזוי האט מען אמאל געשמועסט, זיי האבן געהאט א בילדינג. צוואַנציק מיליאן דאלער געקויפט פון דעם קדם און יעצט פארקויפט פאר הונדערט פֿופֿציק מיליאן דאלער איין שאס, ווייל מ'האט אפראווד זאונינג אז מ'קען בויען, און דער ווייזער איז זיך געגאנגען אלס שלאגן מיט פנחס ניימאן, אינגעלייט ווערן נכשל, זיי זעען אויפן דאך טוט זיך דארטן יעדן זומער, ס'איז דארטן געווען א ווידיאו פילם, ס'איז אמת געווען, צוגעקאלט אמאל פנחס ניימאן זאגט ער נו וואס זאל איך טוהן, אה וואס הייסט וואס דו זאלסט טוהן, היות דו האסט פארדינט געלט אויף וויליאמסבורג דארפסטו זען אז די אינגעלייט זאלן קענען דא וואוינען, געבויעט הייזער, עניוועי. ס'איז נישט קיין חילוק. סאו משמרת הצניעות האט זיך מיט אים געשלאגן אפאר מאל, אפאר טעלעפאנס, אויף דעם האט מען אונז פארצאלט הונדערטער טויזענטער דאלער, און יעצט האט מען עס פארקויפט צו מאכן א דעוועלאפמענט מיט צוויי סווימינג פולס איינס אויבן איינס אונטן, ס'וועט זיין, טאמער איז נאכנישט געווען גענוג ביטער ביז יעצט, ס'וועט זיין נאך ארגער. און דעם זאג איך ענק, רבותי, מען קען נישט יענעם איד זאגן ער זאל נישט פארקויפן פאר גרויס געלט, ווען נחמן בראך איז געווען אויפן זאטל האט מען געזאגט אז זיין פראפערטי מ' מעג נעמען ארטיסטן, סאו פארוואס זאל מען אן אנדערן הייסן? רבותי, ס'איז געקומען די צייט, מען מוז אנטלויפן. אונז זעמיר נישט אין דעם ליגעל סיסטעם, ס'איז א גרויס ווארט, ווייל די בלאק וואוטס הארגעט אלעס אפ, דאס איז אין מאנרא, אין מאנסי, אונז זעמיר נישט קיין באלעבאטים אויף די פראפערטיס, קיינער קען דיר נישט זאגן פארקויף ביליגער צו פארקויף טייערער, קיינער קען דאס דיר נישט זאגן, ס'איז דיין רכוש, דו האסט עס פארדינט, סאו רבותי איטס טיים טו טשעק אוט אין א קליינע קאמיוניטי, נישט אין די אוטסקערטס אזוי אין אפסטעיט, אין א שטאט, טעקסעס, אנדערע גרויסע, נארט קעראליינע, סאוט קעראליינע. אפילו פלארידע, די די רבנים האבן געמאכט דערויף אן איסור, מען גייט נישט דארט ווי דער ביעטש איז, נאך אלץ דא ביליגע פלעצער, און מען דארף צוריק ריעסטעבלישן אידישקייט אויף אנדערע קלענערע פלעצער. יעצט האב איך געוואלט זאגן א וויכטיגע זאך, דארטן ביי דער דרשה איז אריינגעקומען מיסטער טאמפסאן אויכעט, איך האב געהערט זאגן מ'האט לכתחילה נישט געוואלט ער זאל קומען, נאר דער וואלף סנדר האט אנגעדרייט ער זאל יא קומען ווייל ער האט געוואלט מאכן עפעס אן אסיפה מיט אלע עסקנים פון טשיילד קעגן טשיילד מאלעסטינג און קיינער האט נישט געוואלט מיט אים האנדלען זיי זעהן דאך ער איז א ליגנער א בלאפער א לאולייף א גארנישט האט אריינגעשטעלט דעם סנדר איך האב געזאגט אמאל פאר מיסטער טאמפסאן טשארלס היינס האט געהארגעט די טשיילד סעיפטי פון ברוקלין און מיסטער טאמפסאן האט עס באגראבן סאו אונז האמיר שוין א טויטן מיט א באגראבענעם. סאו קיינער האט נישט געוואלט ער זאל קומען, דער עולם איז נישט געווען אינטערעסירט ער זאל קומען, און דער סאנדער האט אים אריינגעשטופט, ער איז געקומען, ער איז צוגעקומען צו מיר דער סיוואלד, מאך א שווייג, באליידיג אים נישט, אונז האמיר נישט קיין טשויס, איך האב געזאגט ליסן, ס'איז נישט מיין שמחה, ס'איז דיין, וואטעווער יו סעי איז גאנא גאו. עניוועי, ער איז געקומען, קיין גרויס כבוד האט ער נישט געהאט, מ'האט אים ארויפגערופן, און ער איז ארויף און ער האט אנגעהויבן צו רעדן אז ער וועט טון אלעס פאר טשיילד סעיפטי, און יעדער האט געלאכט, מ'האט אנגעקוקט ווייסט.

און וואס ער טוט? אה גארנישט! ס'וועט אויף דעם אויך נעמען אן ענדע, טראסט מי. ס'איז דער דעת הקהל וואס ער פירט נישט איז געקומען מיטן גערי שלעזינגער און וואלף סאנדער. געקומען פיר ער איז דארט, אה, לאז אפ. וואלף סאנדער מיינט אויך ער טוט זיך איינקויפן כבוד ביי די פאר חזירים. ניין ניין ניין, אונז זעמיר די מערהייט, נישט די חזירים. סאו עניוועי. יבא יום, ס'וועט אויף דיר אויך קומען א טאג, פארגעס נישט, דו טשעפעסט נישט מיט אונז, דו טשעפעסט מיטן אייבערשטן און מיט די קינדער, מיט דרך ארץ פארן אייבערשטן. כ'האב ענק געוואלט זאגן נאך א זאך, עטס ווייסט וויפיל נצחונות עטס האט? ס'איז דאך אזויפיל פול מיט נצחונות. ס' משה טורנער דרייט זיך ביי רימניצער אין מאנסי און האט זיך דארט געדרייט אלע יארן, קיצור ער דרייט זיך דארטן און דארטן איז דא פיקטשערס ווי ס'איז דא קינדער לעבן אים, כ'האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג, אוודאי כ'האב אבער דעם קינד'ס פנים האב איך אביסל אויסגעשטראכן, יעצט וויל איך ענק זאגן. ס'ווערט געברענגט אין ירושלמי אז דער בעל דבר באהאלט זיין מעסער אין די ווייבער שול, וואס הייסט דאס? איז דא אסאך טייטשן מיט פשטים, איך האב דעם פשוט'סטן פשט, ווייל דארט זיצן די חזירים און זיי מאלעסטן די קינדער. אין א בית החיים ווערט געברענגט פון ווילנער גאון זאל מען נישט גיין ווער ס'האט נישט מתקן געווען דעם חטא פון קרי. וואס האט צו טון קרי מיט א בית החיים? לעניננו פארשטייט מען עס גוט, ווייל אז איינער איז פארזינקען אין דעם חטא פון משכב זכר און ער האט נישט מתקן געווען דעם חטא פון קרי, איז א בית החיים איז די בעסטע פלאץ ווי צו כאפן מענטשן, איך האב ענק פארציילט, מיין טאטע זאל זיין געזונט איז געווען דארטן ערגעץ אין א שפיטאל, און איך האב געוואקט ס'איז געווען שבת, איך בין אנגעקומען ממש צום זמן, איך האב געדארפט צו וואקן א וועג פון אנדערטהאלבן שעה, בין איך אדורך געגאנגען דעם וויזשניצער בית החיים, האב איך געקלערט, ס'איז פרייטאג צו נאכטס, איך בין שוין דורך דעם וויזשניצער בית החיים, איכ'ל שוין צוגיין צום רימניצער רבי'ן און זאגן א קאפיטל תהילים, הגם פרייטאג צו נאכטס גייט מען נישט אויף קיין קברים, נאר. הייסט, מי שיש לו חולה בתוך ביתו זאל גיין מתפלל, האב איך מיך געקלערט איכ'ל זאגן אפאר קאפיטלעך תהילים. ווי איך קום אריין אין בית החיים זעה איך ווי א זכר און א נקבה האבן געמאכט תשמיש אינעם בית החיים. יעצט איינער וועט זאגן ס'איז ליגנט, ס'איז דא קעמערעס, ס'איז צוגעשפארט, וויל איך אייך זאגן פונקטליך, די טיר איז געווען אפן, ס'איז איך מיין ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין טיר, און אז דו גייסט דורך דעם בית החיים אין די ברייט, נישט אין די לענג, אין די ברייט, אויף די אנדערע זייט, דארט איז דא אן אנדערע בית החיים אויכעט, און די וואנט, די שטיינערנע וואנט שטעלט זיך אפ און מען קען גיין דורך די גאס און אין די בעק קען מען דארט אריינגיין. דארטן וואו איך בין אריינגעגאנגען, כ'האב געוואלט צוגיין צום רימניצער רבי'ן וואס ס'ליגט אויף יענעם חלק דארטן, און האבן זיך אויפגעשטעלט א זכר און א נקבה אינמיטן תשמיש המיטה און אנטלאפן. און כ'האב דעמאלט, כ'האב עס שוין געזאגט אויפן האטליין, כ'האב שוין צוויי מאל געזאגט, כ'האב געבעטן מען זאל מאכן דארט אן ארדענונג, ס'איז א בית החיים, ס'נישט געמאכט פאר גוים זאלן דארטן טון כל דבר אסור. ס'איז אויך דא א צימער, דארט איז זייער גוט דארט אריינצוגיין, מען קען דארט מאכן תשמיש נאר מען דארף א בית הכסא מען זאל זיך קענען אויסמייכענען און נאכדעם איז דא וואסער מען זאל זיך קענען וואשן די הענט הא זאגטס נאר מיר איז דאס א אידישער בית החיים? עניוועי איז למעשה משה טורנער ווייסט אויכעט צו מאכן דארטן תשמיש ער האט דארטן ער כאפט דארטן די קינדער כ'האב געכאפט א בילד ווי ער שטייט דארטן. נישט איך האב עס געכאפט מ'האט עס מיר געשיקט כ'האב עס ארויף געלייגט ווי ער שטייט דארטן מיט א קליין קינד בתוך ד' אמות קודם ליגעל טאר ער נישט שטיין לעבן קינדער און ער טאר נישט שטיין דארטן ווי ס'דרייען זיך קינדער און אונז טראסט מיר אים נישט ער האט שוין איינמאל גופט אפ און ער איז שוין געגאנגען אין דזשעיל אויף דריי חדשים סא רבותי עטס האטס א נצחון הו הא איך האב אויך א נצחון ענקער פראבלעם איז אז עטס כאפטס נישט וואסער א לאס עטס האטס ווייל ווען עטס גייטס ווען נישט פארהאנדלען מיט זוגיבי מ'זעצט איין משה טורנער'ן אויף צען יאר וואלט געווען א מחיה דעם בחור ער האט מכשיל געווען אין א מקווה מוצאי יום טוב פארן זמן, דער איז היינט אראפ פון אידישן וועג האט זיך אראפגענומען בארד און פאות און וויל נישט וויסן פון אידישקייט, סאו וואס סאו עטס האטס א נצחון, וואר? שור! מ'עט כאפן אמאל פון ענקערע קינדער פון די טובים שבכם און מ'עט זיי מאלעסטן און זיי אראפגיין לתרבות רעות, אה עס גייט ענק אויך נישט אן, איך קען דאך ענק. אבי די באן פארט, אבי זאליקא איז רבי און אהרן איז רבי, די רעסט אוו אלל יו דאנט קעיר פאר עניטינג, ווייל יעדער מאכט דאך געלט פון די קהילה, קיינער טוט גארנישט אומזינסט. עניוועי, סאו עטס זאלטס וויסן אז דער וויזשניצער בית החיים, רימניצער רבינ'ס ציון, דארט איז דא די רעביצן, די וויזשניצער רעביצן האט אן אוהל, אלס מקומות מסוכנים מאוד, ס'איז מורא'דיג מסוכן מען זאל נישט כאפן דארטן קינדער, ס'איז מורא'דיג, קינדער קומען מיט אזא תמימות מען זעט דאס קינד זאגט תהלים אזוי תמימות'דיג, און משה טורנער האט זיך שוין צוגעשטופט לעבן אים, באלד כאפט ער אים שוין אן און באלד איז ער זיין וויקטעם, באלד זאגט ער אים קום נאר אריין דא אין אוהל, און ס'פינישט די זאך. און כ'זאג בכלל אן די אלע בילדינגס מיט די אוהל זאלן האבן אויף איין פלאץ א פול וואל ווי מ'זאל קענען אריינקוקן, א גלאזערנע וואנט, ווייל איך בין זיכער אז אין וויזשניצער רעבעצנס אוהל ווערט אויך געמאכט זנות תשמיש המיטה פאר די גוים. סאו דאס איז איינע פון ענקערע נצחונות, עטס האטס ברוך השם אסאך נצחונות, נאר צו עטס האטס א סעיף קאמיוניטי, דארפטס עטס צוויי מאל טראכטן. צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן אז ס'איז דא דער געפנער, איך האב געזאגט אפאר וואכן צוריק אז ער האט אנגעטאטשט א מיידל אין א רעסטעראנט, אנגעטאטשט און מ'האט אים יעצט איינגעזעצט, ס'איז שוין אין צייטונג, ס'איז שוין איבעראל. אונז האבן מיר נאר באקומען די ידיעה פריער ווייל די פאליס האט געוואלט אז מ'זאל העלפן טרעפן דעם מענטש ווייל זיי האבן געהאט א פערפעקט פיקטשער פון אים. יעצט לכתחילה האט מיר געזאגט איינער פון וויזשניץ אז ער איז א חולה רוח, ער איז א. טאטעל משוגענער איך הער ער איז שוין געגאנגען זיצן צו מ'האט אים געדארפט איינזעצן ווייל ער האט געוואלט הרג'נען זיין ווייב. סאו דו האסט דא צו טון מיט א סייקאו מיט א סיקאו און דאס אלעס דרייט זיך אין אונזערע בתי מדרשים און הער נאך א וויזשניצער חסיד. רבותי איך זאג ענק נאכאמאל אונזערע שילן מוזן אנהייבן צו ווערן סעיף. מ'קען נישט יעדן משוגענער מיט יעדן חזיר אריינלאזן. דאס האט צו טון מיט מענטשן וואס זענען נישט ריספאנסעבל פאר וואס זיי טוען. גייט ער זיבען אכט אינדערפרי און כאפט אן א וועיטרעס וואס יעדער זעהט, כאפט ער אן ביין אחר און שטופט זיך אין איר אריין, נו וואס האט עטס געמיינט? אוודאי צו רופן די פאליס, עניוועי מ'האט אים יעצט איינגעזעצט, דער חילול השם איז גרויס, ס'איז א שאנדע פאר אים, פאר זיין ווייב און פאר זיינע קינדער, און פאר די גאנצע געפנער משפחה, ס'איז א חשובע משפחה אין ירושלים. סאו דאס איז אויכעט ענקער נצחון, עטס פארטס מורא'דיג גוט, נאר ווען מ'וואלט די אלע אראפגערוימט און געלייגט אריין אין תפיסה וואלט געווען אן אנדערע זאך. סא יעצט וועל איך זאגן נאך א זאך, כ'האב שוין געזאגט נאכאמאל, די פארענטשעס איז די גרעסטער מקום זנות, מען שטופט זיך אריין איינער אין צווייטן, און אין די שילן וואס איז אווערלאודעד איז די גרעסטער מקום זנות, אינמיטן דאווענען, מען שטופט, מען פאטשקעט זיך, מען לייגט זיך צווישן יענעמ'ס פיס, רבותי בי ווערי קערפול, גייט נישט אין די גרויסע שילן. און וואטשט'ס ענקערע קינדער, ס'זאל זיין כאטשיג אזוי ווי אין שלחן ערוך שטייט ד' אמות לפני המתפלל. גייטס אין די קליינע שילן, די תפילות איז מער ענדערשטער ווערן אנגענומען ווי דארט אין די גרויסע שילן. רבותי עס איז יעצט אריינגעקומען זייער א וויכטיגע אינפארמאציע פון ענגלאנד אז דאס יונגל איז זייער א חשוב קינד פון זייער א רייכע משפחה און ליידער ליידער ס'באטרעפט יעדן אפשר וועלן זיך יעצט די משפחות די רייכע אויפוועקן און זאגן נחום ראזענבערג איז גערעכט און מ'עט זען צו מאכן ארדענונג און מ'עט ארויס כאפן די רבנים. יעצט איך וויל נישט זאגן ווער דאס איז ווייל א וויקטעם זאגט מען נישט נאר איך בעט דעם טאטן דו האסט געלט מאך זיכער דו גייסט צו א טערעפיסט וואס איז א איד א שומר תורה ומצוות נישט ער זאל פארפירן דאס קינד מיט מינות און כפירה אבער ס'זאל נישט זיין קיין היימישער ווייל נישט וועט מען אים שוין פארדרייען א קאפ מ'עט אים ארויסווארפן פון שול און אזוי ווייטער ווען ס'איז געווען די מעשה פון חיים האלפערן האט אויך געזאגט דער טאטע פון איינע פון די וויקטעמס איך גיי עד הסוף למעשה סאם האו הי ביקעם קווייעט. אדער האט מען אים געגעבן געלט, פרישוואסער האט זיך געלאזט קאסטן, אדער האט מען אים אנגעסטראשעט, מ'האט מיין רעבן וואס האט מיך געלערנט מקוואות איז געווען אין לאנדן האט מען אים אויך געסטראשעט, אברהם דוד דונער דער שייגעץ דער רשע דער טמא'ניק, ער האט אנגערייצט די שטאט מען זאל נישט רעדן מיט אים, און ער האט געסטראשעט מאיר פוזן האט געמוזט אנטלויפן פון לאנדן, ער וואוינט אין ארץ ישראל שוין מסתם פופצן צוואנציג יאר. דאס זענען די רבנים זענען געמאכט שמויניקעס דרערטליגערס, סא דו ביסט א רייכער מענטש האסט אסאך געלט, דו האסט נישט קיין מורא פאר די רבנים, די רבנים האבן מורא פאר דיר, זאלסט אים נעמען פאר טערעפי, און שטעל צאם א אן ארגענעזעישן אז קינדער זאלן קענען זיין סעיף. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז א גרויסער עסקן אין מאנסי האט מיר פארציילט אז ער איז געגאנגען רעדן צו דעם שלעזינגער, דער שרול דוד הייסט ער דער גרויסער. די רעדנער, און ער האט מיט אים גערעדט און געפרעגט פארוואס האסטו געבעקט דעם טורנער, ער זינדיגט דאך ווייטער מיט קינדער איבעראל, האט ער אים גענפערט ער האט יעצט נישט קיין צייט צו רעדן ער וועט רעדן נאך סוכות, ער האט נאר נישט געזאגט וועלעכעס יאר, דער לאו לייף, ער מיינט ער קען אביסל תורה זאגן קען ער שוין אומברענגען א שטאט, ער האט געאפערט פאר מיינס א חבר אז מען זאל ברוך מרדכי נישט איינזעצן האט ער אים געאפערט קום פיק אויף א באנדל פון הונדערט פופציג טויזענט דאלער קעש, וואס איז ער ווערד? שוין, יעצט ווינטש איך יעדן א גוט געבענטשט יאר א כתיבה וחתימה טובה. א פרייליכן שבת, א פרייליכן ראש השנה, און א פרייליכן יום טוב, און א פרייליכן יאר, זייטס אלע געזונט, כל טוב.